א גוטן ערב שבת קודש, פרשת תולדות, קודם האב איך געוואלט אנהייבן מיט זייער וויכטיגע נייעס, די וויכטיגע נייעס איז אז אין ביתר עלית איז דא אזא קליניק, און ס'איז דא דארטן א אח, ער איז נישט קיין דאקטער, ער איז אזא אזוי ווי ביי אונז איז דא נורסעס, ער איז אן אח, למעשה איז געקומען א קינד זאל זיך דארטן אונטערזוכן, האט אים אפאר מאל צוריק גערופן און ער האט מיט אים געטון שמוציגע זאכן, למעשה האט מען אים איינגעזעצט און ער האט גראד מודה געווען ווייל איבעראל איז דא קעמערעס ווידיאוס. ס'האט מיר גראדע געזאגט איינער א מלמד א עקספיריענס מלמד פון יארן, פונקט נעכטן דאנערשטאג דא אין ירושלים, זאגט ער מיר איר ווייסט וואס איר האט געטון? אזא פאבלהאפטיגע ארבעט, נאך נישט געווען אזא מענטש! פרעג איך אים וואס איז אזוי פאבלהאפטיג, מענטשן זאגן דאך ס'איז א ניוואלישע און א שמוציגע האטליין, זאגן זיי ניין, איר האט אויסגעלערנט א קינד פון פיר און פינף ווי מ'טאר אים נישט אנרירן דארטן ביים אות ברית קודש, די מינוט מ'רירט אים אן מער וויפיל מ'דארף, א אח דארף דאך אים אנרירן דארט צו באקוקן, איך ווייס וואס ער באקוקט דארטן, צו באקוקן די סייז פון די טעסטיקלס, צו ס'וואקסט, צו אלעם, טאמער אבער האט ער געטאטשט ווי מ'טאר נישט, ווייסט שוין דאס קינד ער האט געטאטשט ווי מ'טאר נישט און ער האט נישט קיין מורא צו זאגן און מ'גלייבט אים, די דריי זאכן האט איר געמאכט. איך קען אייך נישט באדאנקען, איך בין א מלמד, איך קען אייך נישט מסביר זיין די געוואלדיגע זאך וואס איר האט געטון פאר כלל ישראל, איך ווייס אין די לעצטע פופציג יאר זעה איך נישט נאך א מענטש וואס האט געטון אזא מין געוואלדיגע זאך ווי איר. זאג איך אים א גרויסן שקויעך, ווייל נאך די אלע מכות וואס איך כאפ קומט עס מיר צוניץ. עניוועי, מ'האט גענומען דעם חברה'מאן און מ'האט אים איינגעזעצט, און ער האט זיך מודה געווען, און יעצט גייט ער האבן זיין געשעפט, און איך בין איך וויל ענק זאגן אז ער איז נישט נאר אן אח, ס'וועט זיין אך און וויי וואס ער האט געטון. יעצט כ'האב נאכאמאל מסביר געווען פאר עלטערן ווי פאר א שווארץ יאר איז געווען דער טאטע פון דעם קינד, וואס ביסטו נישט אריינגעגאנגען אין דעם צימער ווי מ'טוט אויס דיין קינד, דו האסט געדארפט אויסלערנען דיין קינד קיינער טאר דיך נישט הייסן אויסטון אפילו נישט קיין דאקטער נאר ווען דער טאטע איז דארט אדער די מאמע איז דארט. ווי איז מיין חינוך וואס איך ברענג אין ענק אריין? וויאזוי איז דאס מעגליך אז דו האסט געלאזט דיין קינד אריינגיין אין א צימער מיט א דאקטער מיט א אח, האסט געוויסט אז ער באקוקט אים די פרייוועט פארט און דו ביסט נישט דארט געשטאנען? כ'האב ענק געזאגט א דענטיסט? ס'איז דא פרויען וואס גייען צום דענטיסט, זיי האבן אנגעשוואנגערט א קינד, וואס זיי לייגן דאס קינד וויאזוי זיי ווילן מיט דעם טשעיר, האט ער געלייגט אז איהר ערווה זאל זיין מיט זיין ערווה און ער האט איר בועל געווען, איז האט די מוטער געשריגן, ס'קען דאך נישט זיין אז זי איז געווארן שוואנגער פון דעם דאקטער דעמאלטס, הי, וואס הייסט איך בין דאך נישט געווען מיט איהר, האט זי די פרקליטות געפרעגט וואו ביסטו געווען, דו ביסט געווען אינעווענדיג אינעם צימער וואו מען בארט די ציין, צו דו ביסט געווען אינדרויסן און האסט געליינט א מאגאזין, זאגט זי איך בין געווען אינדרויסן איך האב געליינט א מאגאזין. צו דעמאלטס זאלסטו וויסן ס'איז פון דיין פון דעם דאקטער איז דיין קינד שוואנגער. רבותי, דאונט טראסט עניבאדי, און איך טריי דאס ענק צו בעטן און מסביר זיין, און עז לאנג עז יו וויל אנדערסטענד יו וויל בי אקעי, און טאמער נישט טוט נישט טויגן. יעצט איז דא נאך א זאך, איך האב ארויפגעלייגט די די כתב אישום וואס מ'טוט באשולדיגן דעם. באקאנטן חזר וואס ער האט געסטרייקט אין ווילימסבורג, דער טייטלבוים, הרב טייטלבוים, שרייבן אריין מענטשן פארוואס ביסטו אזא מניוול, פארוואס שטעלסטו ארויס די אלע זאכן, די פעמילי דארף זיך דאך קענען צוזאמקלויבן, זיי פראבירן דאך צו פאררעכטן אלעס, זיכער פאררעכטן פאררעכטן זיי גארנישט, זיי פראבירן סתם שטיל צו מאכן אדער מיט דעת תורה, ס'מיינט מיט ארומלויפן צו רבנים אדער מיט אפאר טאלער. שרייבן זיי אלע אריין אין די וואטסאפס, דאס האב איך ברוך-השם יעדן אויסגעלערנט און איך נעם אסאך קרעדיט פאר דעם, זיי שרייבן אלע אריין, ווער איז קאנסערנד אבאוט די משפחה פונעם בועל, אונז זעמער קאנסערנד פאר די מיידעלע, די מיידעלע איז קריפלד פאר לייף. יעצט, איך האב א חבר וואס איינער פון די משפחה איז צו אים צוגעקומען און האט אים געזאגט, זאלסט וויסן, איך קען שווערן אז מ'האט גארנישט געטון דארטן, מ'האט נישט פענעטרעיטעט, מ'האט זיך נישט צוגערירט, מ'האט נאר געשפילט זיך אביסל מיט איר מיט די הענט, איז. קודם פארשטיי איך נישט וויאזוי קען יענער שווערן, ער איז דארט געווען, ער איז נישט דארט געווען בשעת מעשה, און וויפיל איז דען אז מען זאל ארויסנעמען די ערוה און אריינשטופן אין איר, וואס איך מיין דאס איז דאך גארנישט, זאג איך אים, זאג איך אים, און נאך א זאך איך וויל פארשטיין, און טאמער האט ער נישט בועל געווען, לאמיר זאגן ער האט איר נאר געשפילט דארט, און דו ווייסט וואסערא מענטל. דיפעקט דאס מאכט פאר איר פאר די רעסט אוו האר לייף, און יעצט נאך דא משוגעים וואס זיי נעמען זיך אן, די פעמילי וויל סעטלען, דערס נאו סעטלמענט, דזשעיל איז די סעטלמענט פלאס א לאוסוט נאכדעם, און דעיס שרייבט יעצט יעדער אריין אין די וואטסעפפס, און דעיס האב איך הנאה, ברוך השם דער עולם האט זיך אויסגעלערנט אז דאס איז עס, מען קען נישט פארגעבן פאר קיינעם, ענד איף יו טאטש יול פעי די פרייז. ס'איז אויך אריינגעקומען אין שפיטאל דא אין ארץ ישראל א מיידעלע וואס איז א יאר און צוויי חדשים אלט, שטעלט אייך פאר נעבעך א זיס מיידעלע, און זי האט אין איר באדי קנאביס, קנאביס דאס איז מאראוואנע, יעצט די שאלה איז וויאזוי ס'קומט צו איר, איז דא דריי וועגן, דער ערשטער וועג איז אז די טאטע איז א סמאוקער און ממילא ווערט דאס גאנצע הויז אנגערייכערט, דאס הייסט א סעקאנד הענד סמאוקער, סאו ס'איז באוויסט טאטעס וואס רייכערן נישט נאר קנאביס, נישט נאר מאריוואנע, זיי רייכערן סתם אזוי, איז די די הויז איז אנגעשמעקט מיט רויעך, און אויכעט די קינדער ווערן אנגעשמעקט מיט רויעך, און זיי ווערן זיי באקומען קענסער אויך. דאס איז איין וועג. די צווייטע וועג צו טראכטן איז אז ער האט עס אין שטוב און דאס מיידעלע איז ארומגעגאנגען און זי האט. געטראפן עס און זי האט עס געגעסן, און די דריטע וועג איז צו טראכטן אז ער האט עס אין שטוב און א עלטערע קינד האט עס געגעבן פאר די יונגערערע קינד, ווייל ס'זעט דאך אויס ווי טשאקלעט אויך אסאך מאל מ'מאכט דערפון בראוני קעיקס, און ס'איז אויך דא קענדיס צו באקומען פון דעם, סאו רבותי איף יור נאט גאנא וועיק אפ, יור טשילדרען וויל פאל עסליעפ, זי נאך יעצט אין שפיטאל און זי נאכנישט געקומען צו זיך, יעצט אויכעט איז דא יונגע חברה פון בני ברק האט מען צוגעש מ'האט מ'האט זיי איינגעשפארט ווייל זיי האבן אריינגעברענגט צענליגע טויזענטער פילס האבן זיי אריינגעברענגט די פיל וואס הייסט עקסטעזי דאס איז אזא דאופ וואס ס'מאכט מ'זאל ווערן היי יעצט איינער לייגט אן אויפן צווייטן אז ער האט נישט געוויסט דער האט אים געגעבן יענער האט אים געגעבן רבותי ס'איז גרויסע צרות ס'איז אויך דא א שותף א כולל אינגערמאן אין דעם עטס פארשטייטס וואס דא גייט פאר יעצט ס'איז דא א שיינע בריוו ארויסגעקומען. פונעם סטייפלער, ער רעדט דארטן אז וויאזוי הרג'ענען די עלטערן די קינדער, זיי גייען אין ישיבות זיי שרייבן זיי איין און מען וויל זיי נישט אננעמען, זיי שלאגן זיך זיי ווילן דווקא גרויסע ישיבות, זייער א שיינע בריוו, כ'וועל עס אי"ה שוין פארליינען אויף די אנדערע וואך, אבער רבותי, מען דארף אריינגעבן די קינדער אין וועלכע ישיבה מען נעמט זיי, דאונט בי טשוזי, דאונט בי פיקי, ענד יו נעווער קנאו, די קליינע ישיבות געבן ארויס אסאך מאל בעסערע תלמידים ווי די גרויסע. יעצט כ'האב וועגן דעם געשריבן די גאנצע קאורט פעיפערס, כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף אלע וואטסעפ. ווייל די משפחה וויל לייקענען, זיי ווילן זאגן אז ס'איז נאר געווען, מען האט אנגערירט, מען האט געטאטשט, יעצט איז אזוי, אין די פעיפערס שטייט אז ס'איז געווען א רעיפ, א רעיפ הייסט אז מען האט אריינגעלייגט דעם אייווער צו איר אין לאך. יעצט טאמער וואלט ער געווען שלא כדרכו אדער געלייגט אין מויל וואלט געשטאנען דיוויענט, דיוויענט הייסט ס'איז געווען א מעשה נבלה אבער נישט א רעיפ. דא שטייט קלאר ס'איז געווען א רעיפ, סאו לעטס נאט דעניי די פעקטס, און נאך א זאך, קויפטס נישט כלל ישראל פאר אזאלעכע בהמות, אונז זעמער נישט אזאלעכע בהמות. כ'האב געוואלט אננעמען דעם שיעור די וואך, און בין דאך נעבעך אזוי ערליך גערעכט, כ'וואלט אפילו נישט געוואלט שוין זיין אזוי ערליך גערעכט, כ'האב געזאגט מ'טאר נישט אריינעמען קיינעם אין שטוב, אפילו נישט קיין משפחה, מענטשן קאלן און זיי לאזן איבער מעסעדזשעס, ס'איז דא אויכעט אויפן וואטסעפפ. מענטשן רײַסן אין מיר אַראָפּ, ווײַל ס'איז איין מאָל געשען, ווײַל די באָבע האָט זיך איין מאָל געלייגט שלאָפֿן אין אַ בעט און זי איז געשטאָרבן, מיינט עס, אַז קיינער גייט נישט אויפֿשטיין. איך האָב נישט ליב פֿאַר די אַלע צו ענטפֿערן עקסטער, ווײַל זיי זענען נישט מענטשן וואָס זיי זוכן רעאַליטי. זיי זוכן, מ'האָט זיי ס'זעט אויס אַרויסגעוואָרפֿן פֿון אַ ישיבֿה, זוכן זיי מיט וועם צו מאַכן קאָנווערסעישאָן. עניוועי, ס'איז דאָ דאָ אַ ייִד, וואָס האָט מיך נישט געפֿאָלגט. ער הייסט טייטלבוים, ער נוצט דעם סאטמאר רב'ס נאמען, און ער איז א רבי'שע משפחה, בשר הקודש, און ער האט אריין געלאזט נישט מער ווי א קרוב משפחה, און די טאכטער זיינע איז א בעולת בעל, ס'איז געווען אין אלע צייטונגען, אין דעילי ניוס, ס'איז שוין אלל אווער די פלעיס, איך האב געזען די פעיפערס פון קאורט וואס מ'האט אים אלץ איינגעקלאגט אז ער האט פענעטרעיטעד, פענעטרעיטעד מיינט אריינגעשטופט זיין פופיק אין איר לאך, דאס הייסט פענעטרעישען, און דאס שטייט אזוי אויף וואס מ'טוט אים איינקלאגן. און יעצט איז ער פרי דער זעלבער הינט וואס ער נעמט אן די אלע קעיסעס ווייל ער האט קאנעקשענס ביים די עי און ס'האט מען אים שוין אונטערגעהאקט די קאנעקשענס אבער על כל פנים יעצט זעהט אויס ארבעט מען אויף אן אנדערן וועג אז מען ליידט עס און מען וויל אפצאלן די משפחה ס'גוט קודם כל האב איך געוואלט וויסן פארוואס אז כ'האב געזאגט נעמטס נישט אריין קיינעם נעמט מען יא אריין? עטס מיינטס עטס טוטס אפ נחום ראזענבערג? איך פייף אויף ענק, איך האב ברוך השם נישט אריינגענומען קיינעם, ניין איך בין געווען דא אין ארץ ישראל, מ'האט קיינעם נישט אריינגענומען ביי מיר אינדערהיים ברוך השם, סאו ווילאנג נאך עטס מיינטס אז עטס שלאגטס נחום ראזענבערג, עטס שלאגטס דיין אייגן קינד, האסט געשלאגן דיין טאכטער, זי איז קריפלד פאר לייף, טראסט מי. עניוועי, יעצט די משפחה לויפט ארום און זיי זאגן אז ער האט זי נישט בועל געווען, ער האט זיך נאר געשפילט אביסל מיט איר, קודם לאמיר עס צולייגן, על פי הלכה טאר מען זיך נישט שפילן מיט איר אויך נישט. שרייען זיי זי געווען זי געווען עלף יאר אלט ממילא איז עלף יאר איז ער נאך נישט קיין נידה קודם כל קען זיין זי שוין יא און אפילו ווען נישט די סייקעלאדזשיקעל זאך פון טאטשן א מיינער איט סקרוז דעם אפ סאו בעד פאר די רעסט אוו דעיר לייף אז זענען פארלוירן ס'האט נישט יעצט מיט די הלכה'דיגע און מיט די איסור תורה'דיגע נידות ס'האט צו טוהן יו טאטשט א מיינער און זי ווייסט נישט וואס דו האסט געוואלט פון איר דאס איז אפילו ווען דו האסט איר נאר געטאטשט מ'קען כ'ליין דאך טויזענטער קעיסעס מ'נעמט א מיידל מ'פאנדלט זי מ'כאפט זי אן די דדים זי איז אָנגעטאָן. גאָרנישט. זי שטופּט זיך אין טרעין. דו גיסט דאָך אַ שטופּ אַרײַן דײַנע פֿיס צווישן אירע צוויי פֿיס. דעי געט סאָו מעסד אַפּ, סאָו סקרוד אַפּ, דעט איטס אָנבעליוועבל ס' ס' האָנט זי פֿערציק יאָר שפּעטער. סאָו, וויאַזוי גייט מען און מע זאָגט יעצט, אַז ער האָט איר נישט בועל געווען, ס'הייסט, דאָס איז דער גליק, דאָס איז די ישועה? און נאָכדעם, ווער איז דאָרט געווען צו וויסן, צי מע האָט זי בועל געווען, צי נישט? ווער איז דאָרט געווען? קאפ. ס'איז אנבעליוועבל. לאמיר זאגן מ'איז געגאנגען צו א דאקטער און מ'האט געזאגט זי האט בתולים, קען זיין ער האט זי בועל געווען פון אונטן, דאס איז אויכעט א געהעריגע בעילה, וואס דאס איז אסור על פי תורה און ס'מאכט זי מעסד אפ פאר די רעסט אוו הער לייף. נאר איך גלייב נאך נישט די גאנצע מעשה. נאר די רעבעס קענען דאך נישט קיין לערנען, קלערן זיי, מ'זאגט מ'האט זי נישט בועל געווען, מ'האט נאר געטאטשט, עה, וועט דאך ווערן בעסער דער מצב. די מצב ווערט ארגער. די שאלה איז פון וואנענט ווייסט א בחור פון זיבעצן יאר ווי צו טאטשן א מיידל און וויאזוי צו טאטשן און וויאזוי זיך צו שפילן דארטן. ארבעטן און וויאזוי זיך צו שפילן און נישט בועל זיין איז אנבעליוועבל, עטס מיינטס אז מיט דעם ווערט די זאך מינימייזד? מען מאכט עס נאך ארגער, איטס מאטש ווארס, סאו לויפן זיי ארום יעצט זאגן אז גארנישט אז מען האט נאר מען האט זי געטאטשט, א מיידל איז אמאל אהיים געקומען שוואנגער, פרעגנענט, פרעגט די טאטע וואס האסטו געטון? זאגט זי איך ווייס נישט, האסט מיך געשיקט פאר א בשאו, כ'האב גערעדט מיט אים, זאגט די טאטע לא ממדבר הרים, פון זאגן ווערט מען נישט טראגן. מדבר הייסט רעדן. פון רעדן ווערט מען נישט טראגעדיג. ס'איז כדי בזיון וקצף אז א בחור ווייסט שוין דארט צו קריכן פאר א מיידל אין לאך אריין. דאס איז אונזער חינוך אבער אונז האמער א חינוך הטהור מ'נעמט נישט קיין געלט פון מקורות וואס איז נישט כשר און מ'געט אובאכט אויף אלע באלאוניס נאר אויף סעקס געט מען נישט אובאכט. יעצט קאלט מיך אריין דא איינער פון די משפחה פון דעם טייטלבוים זאגט ער אז דער טייטלבוים האט אים געפרעגט פארוואס האב איך נישט געפאלגט דעם צודרייטן נחומ'ען ער האט דאך געזאגט מ'זאל נישט ארייננעמען קיין שום משפחה קיין געסט. אה, זאגט ער, פארוואס האסטו טאקע נישט געפאלגט, זאגט ער, ווער האט דען געגלייבט אז דער מענטש איז א ריעליסטישער מענטש? דער מענטש איז באזאו די קלאון, מאכט לצנות א גאנצן טאג, זאגט אים יענער, יא, יעצט איז דיין טאכטער באזאו די קלאון, די קלאונטע, דער גייסט איינער זאל מיך אפקאלן און פרעגן וואס מען קען יעצט טון, זאג איך מען קען טון אזוי, מען קען מאכן חרוסת, מען קען איינטונקען די מצה אין חרוסת דעם שבת, און זאגן לשם מצוות סוכה, אין דעם זאלסטו יוצא זיין אלעס, מען קען גארנישט טון, זאג איך אים. די טאכטער בלייבט שוין פארפאלן, נאר וואס אז דו'סט יענעם איינזעצן וועט עס נישט געשען ביי אנדערע פון דיין משפחה און ווער ווייסט ביי וויפיל ס'איז שוין געשען און דו'סט אזויפיל האבן אז דו'סט נעמען א מענטש א שייגעץ א קיללער און אראפנעמען פון די גאס. נאכדעם קאלט מיך אפ נאך איינער וואס ער זאגט מיר אז ער ווייסט פונקטליך די מצב וואס איז געווען די מצב די אמת'ע מצב און די מיידל, פון לעבאוויטש וואס האט זיך געלייגט אונטער א טרעין זאל געהארגעט ווערן, און ער זאגט מיר דו ביסט גערעכט, מאלעסטעישן מאלעסטעישן מאלעסטעישן מוז נישט זיין דווקא מען האט דיר געשטופט אין תחת, נאר מאלעסטעישן מיינט מען האט עס אביוזד וכדומה, זאג איך אים פיין א גרויסן שכח כ'בין אזוי צופרידן אז איך בין גערעכט, אבער ווי פלעגט מען זאגן אינדערהיים, וויי דעם גערעכטן, ס'איז וויי וויי ווי גערעכט איך בין, עניוועי, איים סארי טו היער אלל דיס פראבלעמס, ענד איים סארי טו בי סאו רייט. האב אויך געוואלט זאגן איך שלאג מיך יעצט משה דוד נידערמאן האט אריינגעגעבן אין ניו יארק טיימס סאטמאר איך נעם מיך יעצט נרדפים איי אה מען מישט זיך אין אונזער חינוך ס'איז דא אזוינפיל חסידישע ארגענעזעישאנס מיט תלמוד תורה'ס און אה מען מישט זיך אין די קליינע צאל מענטשן משה דוד מען מישט זיך נישט אין ענקער חינוך פאר נאו ריזען מען מישט זיך אין ענקער חינוך ווייל עטס האטס נישט מחנך געווען די דעוועלאפמענט פון א בחור'ס באדי און פון א מיידל'ס באדי. פון א יונגל אויך איז די זעלבע און פון א מיידל אויך, און זיי האבן נישט געוואוסט וואס טוט זיך, מען האט געקענט בועל זיין אין סקווער, מיידלעך זענען געווארן פרעגנענט, דער רבי האט געהייסן מען זאל זיי פארקויפן ערגעץ אין די שווייץ, ענד יו סטיל דידנט טיטש וואטס העפענינג, און ממילא ווען איך בין אריין געקומען האב איך געזאגט מען גייט יעדן אויסלערנען וועגן דעם מיין האטליין איז לערנט, איך בין יעצט אין ארץ ישראל און איינער קומט צו מיר צו און ער זאגט מיר דו ווייסט ווי וויכטיג דיין האטליין איז, זאג איך ניין, אפשר קענסטו מיר זאגן, זאגט ער לאז מיך דיר עפעס זאגן, דיס איז די טרוט, פלעגט מיט מיר מאכן אין מקווה משכב זכור, מען פלעגט מיך אויסרייבן. כ'האב חתונה געהאט און כ'בין ווייטער געגאנגען אין די זעלבע מקווה און איי דידענט איווען נאו אז איך טוה אן איסור, אזוי האט ער מיר היינט געזאגט, איי דידענט איווען נאו. כ'האב געהאט אן אינדזשוימענט מיט מיין ווייב, און ווען זי איז געווען נישט ריין בין איך געגאנגען אין מקווה זיך אויסרייבן מיט מיינע חברים. זאגט ער און דו האסט אנגעהויבן מסביר צו זיין אז מ'טאר נישט אריינשטופן דעם פופיק אין תחת דאס איז די גרעסטע עבירה אין די תורה, ס'איז פונקט אזוי ווי חמץ אין פסח. פארוואס האסטו נישט מורא דאס צו טון? זאגט מיר יענער, כ'האב אנגעהויבן צו זען אז דו ביסט גערעכט, כ'בין ארומגעגאנגען פרעגן מיינע מלמדים, פארוואס האט עטס אונז קיינמאל נישט געזאגט די אלע זאכן? זאגן זיי, מ'האט נישט געטארט רעדן, ס'איז קעגן צניעות. סאו, יעצט כאפ איך ערשט ווי וויכטיג די האטליין איז, ברוך השם, אבער ס'איז געווארן אויסגענוצט נישט צו גוטע זאכן. עניוועי, וויל איך ענק נאכאמאל זאגן, טאר נישט אריינלאזן קיינעם אין שטוב, מענטשן פרעגן וואס צו, ווייל איינער איז געשטארבן אמאל אין בעט, טאר מען זיך נישט לייגן אין בעט?

דאונט טראסט יור סעלף אידער, קען זיך דיר מאכן אזא מין אינטערעסאנטע נסיון ויהי בהיותם בשדה און יו דזשאסט וואונט בי עיבל טו פעס דעם נסיון און דו'סט בלייבן, קודם וועסטו בלייבן א זינדיגער אויף אייביג און צווייטנס האסטו גענומען א קינד און דו האסט אים געהארגעט, און איך זאג אייביג יור א גראון אפ, גיי צו גראון אפ. ווייל, די זונה וואס דו וועסט טרעפן, די האט שוין געטרענט מיט טויזענט מענטשן און בחורים, זי ווייסט שוין אליין נישט קיין חילוק צווישן טרענען און נישט, דו גייסט איר שוין נישט מאכן מער משוגע מיט דיין טרענען, און נאכאמאל נישט וואס איך זאג מען זאל חלילה גיין, חס ושלום, א איד דארף זיין אפגעהיטן ער דארף זיך מתגבר זיין אויפן יצר הרע, באט א קינד. איז זיכער נישט קיין אפשן, נאט איטס די לעסט אפשן, איטס נאט אן אפשן אלטוגעדער, נאר איך האב גארנישט פון דעם צו ער האט איר יא בועל געווען צו נישט בועל געווען, שמועל געווען, ער האט נאר געשפילט מיט איר, דאס מיידל איז טויט פאר אייביג, הערטס אויף מיט די משוגענע זאכן, די רבנים וואס ווילן דעקן זייערע בשר הקודש זענען חזירים פונעם ערשטן טאג אן, מיין מלחמה איז נישט קעגן די חזירים, מיין מלחמה קעגן די רבנים ווען נישט די רבנים וואלט שוין לאנג געווען די מלחמה פאריבער. יעצט גיימיר ווייטער. און איך בין צוריקגעקומען יעצט אויף רחוב יפה דא, איך בין געווען ראש השנה, יום כיפור און סוכות, עטס געדענקטס איך האב ענק געזאגט כ'האב נישט געהאט ווי צו דאווענען, כ'האב געדאווענט אויף רחוב יפה, ליידער ליידער, עניוועי סוכות, כ'האב געהאט א סוכה דא אינמיטן די גאס, וואס א שכן האט מיר אויפגעשטעלט ווייל ער ער האט דא א סטאר און ער איז געווען אפן חול המועד, כ'האב געהאט פון אלעם גוטן, כ'קום דא אן, ס'וואו, כ'דערמאן זיך די זכרונות. געווען אזא היי פילינג, ס'איז נישט געווען פון דראגס, ס'איז געווען ווייל א איד וועקט זיך אויף צום אייבערשטן. עניוועי, קום איך אן דא, מאכט מען מיר א ברוך הבא. כ'האב געזאגט פאריגע וואך, כ'האב דערציילט א מעשה אז א קינד האט געקויפט א גאן און ער האט געוואלט שיסן א מלמד וואס האט אים ארויסגעווארפן פון חדר. ער האט געקויפט א גאן און ער האט ער איז געגאנגען ארויף אין די ווייבער שול אין א בית מדרש, כ'וויל נישט זאגן אין וועלכע, און ער האט געוואלט שיסן א מלמד. ער האט דארט געטראפן איינער און ער פרעגט אים, זאג מיר, וויפיל מאל האסטו שוין געשאסן? מיט אזא רייפל, ווייל א רייפל קען מען קויפן אן א לייסענס פאר האנטינג. פרעגט ער ווען האסט דו שוין געשאסן מיט א רייפל? זאגט ער איך קיינמאל נישט. זאגט ער ביסט דאך משוגע, וואס איז צו טון אז דו'סט כאפן פינף מענטשן פון אויבן אן און פונקט דעם מלמד וועסטו נישט כאפן? האט ער געזאגט אקעי ער וועט זיך גיין לערנען, דערווייל איז אים די כי חם לבו בקרבו ס'איז אים געווארן אביסל אפגעקילט, דאס איז נישט געפערליך. די מעשה אבער, דאס מוזטו זען, א מורא'דיגע זאך וואס איז געשען, קום איך אן דא אויף ארץ ישראל, פרעגט מיך איינער נחום, ווייל איך האב געזאגט יעדער מלמד וואס ווארפט ארויס צו יעדער מגיד שיעור צו יעדער. מנהל וואס ווארפט ארויס קינדער זאל גיין מיט שמירה אין די גאס ווייל איינער גייט אים פוגע זיין, פרעגט מיך איינער ווי אזוי האסטו דאס געוואוסט? ביסט דאך א בעל רוח הקודש מפורסם? זאג איך ניין. די גמרא זאגט אז א חכם איז עדיף מנביא, איז שטעל דיר פאר איך קיין נביא בין איך נישט, לא נביא אני ולא בן נביא אני, אבער א חכם, איך בין נישט קיין נאר, בקיצור, כ'וועל מיך נישט רופן א חכם, כ'בין נישט קיין נאר, איך ווייס וויאזוי ס'גייט, איך זע וויאזוי ס'גייט ביי די גוים, איך זע וויאזוי ס'גייט ביי די אידן, איטס די סעים פעט. עניוועי, איז געקומען דא עפעס א בחור פון א גערע חדר אין אשדוד, האט ער גענומען א גאן, זעט אויס זיין טאטע איז אין מיליטער, צו אין הג"א צו וואס, איך ווייס, מילואים, און ער האט געשאסן דעם מלמד. יעצט איז דא אסאך ווערזשענס צו די סטארי, איין ווערזשען צו די סטארי וואס דא גייט ארום איז, אז די פאליס האט אים געפרעגט פארוואס האסטו עס געטון, האט ער געזאגט ווייל ער האט מיך אנגעטאטשט, פרעגט ער ווי האט ער דיך געטאטשט, זאגט ער ווייסט אויפן דאך, זאגט אים די פאליס הער אויס, יעצט ביסטו א פארברעכער, דו האסט א גאן, דו האסט געשאסן, און אויב דו קענסט נישט דזשאסטיפייען פארוואס דו האסט עס געטון, איז עס גאר אן ערנסטער משפט, האט ער אים געזאגט, ער האט גענומען דעם פיפיק און ער האט מיך געריבן, רבותי. איך האב אים געזאגט, ווער גאנא מעיק אן ענד טו איט, איי דאנט נאו האו, באט איטס גאנא ענד. ווי האט די אמעריקאנער געזאגט, אונז גייען מיר אונטערברענגען די אייסעס. האבן זיי אונטערגעברענגט. ס'איז געווען נאך דארט אפאר הונדערט חברה, מענער, פרויען און קינדער. זיי האבן זיך אונטערגעגעבן, און זיי האבן געזאגט אז מען מוז זיי געבן אז זיי זאלן קענען ארויסגיין. מען האט זיי ארויסבאגלייט, און זיי האבן פענעטרעיטעט איבער גאנץ יוראפ. און דאס איז די נעקסטע פראבלעם. באט דעטס נאט אימפארטענט. כ'האב ענק געזאגט, רבותי, איטס גאנא העפן. אונז זעמער נישט שטח הפקר. אין פרי פאר אלל, וואס מ'זאל אונז קענען ארויסווארפן אין די גאס. יעצט איך רייד נישט אז די קינדער זאלן עס טון, באט איך ווייס ס'איז דא א פסוק אין חומש שטייט דארטן אז טאמער דער גואל הדם וועט אים טרעפן זאגט די פסוק און ער האט געהארגעט יענעם קומט זיך אים גארנישט פארוואס? כי יחם לבבו וישיגו. די אייבישטער האט אריין געלייגט אין א מענטש ער זאל האבן א הארץ אן א הארץ פאנקטשענירט ער נישט און אין הארץ גייט בלוט און ס'איז חם לבו בקרבו ס'איז א משפחה עניוועי. איך וויל נישט יעצט צופיל מאריך זיין אין דעם, נאר איר זאלט וויסן רבותי, איך בעט ענק, הערטס אויף מיט די שייגעץ שטיק, ס'העז טו סטאפ וואנס ענד פאר אלל, אז אדער אונז טומער אליין נעמען קער, אדער מ'עט אריין ברענגען די פאליס, אדער מ'עט נעמען די מלמד און מ'עט אים אפשיסן. כ'מיין, וואס האט דער מלמד געקלערט? ער קען טאקע טרעטן אויף יעדן די הינער אויגן, און ער קען יעדנס בלוט אויסזויגן, און יעדער עט זיצן שטיל און צוקוקן? וואס האט די מלמד געקלערט? ער האט געהאלטן אז אונז מוז מיר זיך לאזן טרעטן ביז משיח קומט. אין אמעריקע איז דא א זאך וואס הייסט אלטעריאר מאטיוו. אלטעריאר מאטיוו הייסט אזוי, א מענטש נעמט און ער שיסט א צווייטן, פרעגט מען פארוואס האט ער עס געטון. טאמער האט ער נישט קיין שום ריזען, איז ער א סעקאנד דעגרי מורדערער, א טערד דעגרי. טאמער ס'איז געווען אן אלטעריאר מאטיוו, בלייבט ער אויכעט א רוצח, נאר דער משפט איז שוין נישט אזוי שטארק. מען האט דא געשאסן. דעם פריים מיניסטער אין ארץ ישראל איז געווען אויך, מען האט יענעם ספרדי געפרעגט פארוואס האט ער עס געטוהן, האט ער געפרעגט למאי נפקא מינה, האט מען געזאגט אויב דו האסט אים געשאסן ווייל ער איז געווען דער פריים מיניסטער איז גאר א הארבע שטראף, אויב דו האסט אים געשאסן ווייל ער איז סתם געווען א מענטש וואס דו האסט געהאט א סכסוך מיט אים איז א שוואכערע שטראף, און אויב דו האסט אים געשאסן פאר א ריזען גיימיר יעצט דן זיין. יעצט האבן זיי אים געזאגט, זאג אונז דיין אולטיריער מאטיוו, האט ער זיי געזאגט, ער האט דאך געטאטשט, אה, דעמאלטס טוישט זיך די גאנצע מעשה, ס'איז דא אסאך וואס האבן געשאסן מענטשן וואס זיי האבן געטאטשט זייערע קינדער, מ'האט זיי גארנישט געטון, ס'הייבט זיך אן א נייע מעשה, און רבותי וואטש יור סטעפ, ווייל ווילאנג אונז זעמער געווען א מיעוט שבמיעוט, און ס'האט קיינמאל נישט געשען קיין מאלעסטעישן נאר נחום ראזנבערג איז משוגע געווארן ביז דעמאלטס זענט עטץ געווען שטארק היינט אז יעדער איז געטאטשט געווארן זענט עטץ אזוי שוואך אז עטץ עט זיך נישט קענען דורך קומען די אלע צרות דעטס איט. יעצט דער עולם מיינט דאך אז ס'איז שוין אלעס רואיג ס'איז שוין גוט יעצט איז געווען א מעשה ס'איז אין אלע צייטונגען אין אמעריקע אז א ברוקלין מען עניוועי ס'איז דא אן אכצן יעריגער מענטש וואס. ער האט גערעיפט איינער פון זיין משפחה, מען וויל נישט זאגן ווער ווייל ס'איז אלץ קליין קינד און מען געט נישט ארויס קיין וויקטימס, אבער אונז ווייסט מען ווער, ער הייסט דוד טייטלבוים, די הייליגע נאמען טייטלבוים, און מען האט אים געטשארדזשט מיט רעיפ און מיט סעקס מיט אלעס, און ער האט אויכעט גע'אינדזשערט א מיידל וואס איז אונטער זיבעצן, יעצט זיין דיפענס אטוירני דענייט די גאנצע זאך, דאס איז איזריעל פריד, דער פריד וואס ער רעדט גוט מיטן דארט מיטן דיסטריקט אטוירני און ער קומט מיט די אלע שקצים און ער טוט זיי פריי לאזן. אבער יעצט האט ער א פראבלעם ווייל גאנזאלעס ווייסט אז ער איז אויף די ספאטלייט אונז האבמיר אים שוין געזאגט אפאר מאל אונז האבמיר געזאגט זיי נישט קיין בהמה ס'האט געקאסט פאר דעם פריעריגן דיסטריקט אטוירני פאר טשארלס היינס זיין קעריער און ס'האט געקאסט דעם געוועזענעם האט עס אים אויך געקאסט ס'האט אים געקאסט איך האב אים געגעבן א קללה איך האב אים געזאגט גאט וועט דיך שטראפן ווייל דו האסט אונז געזאגט ליגן און ער האט באקומען אין אחור האט ער באקומען קענסער און ער האט אויך געפייגערט מיין עט די ענד אוו די דעי שלאגן מיר זיך דאך אונז פארן אייבערשטנס קינדער סאו

וויליאמסבורג און זי האט נישט ריפארטעד אין וויליאמסבורג צו בארא פארק און זי האט נישט ריפארטעד ממילא יעצט גייט זי האבן יענע מעשה פאר דעם ווייל אז זי האט געדארפט ריפארטען און זי האט נישט ריפארטעד קען זי גיין אין דזשעיל און זי קען פארלירן די לייסענס און די מיידל האט זיך אויך באקלאגט אז ער פלעגט איר טאטשן אינאפראפריעט און זי האט זיך קיינמאל נישט געמאכט וויסענדיג ס'דאך וויליאמסבורג ס'דאך וויליאמסבורג האט מען מורא שידוכים אוי יעצט גייט דער דוד טייטלבוים טוהן א גוטן שידוך

וואלסטו געווען א נארמאלער טאטע, און דאס איז די טענות וואס יעדער האט אויף די פריעריגע דור, די היינט ברוך השם טאטעס שלאגן נישט די קינדער, נא נא נא נא, זעט מען ווי א שווארצע האקט אן איר קינד, און יעדער ווער ס'קוקט דערויף דערמאנט זיך און ער נעמט זיך וויינען, זכרונות פון אמאל. עניוועי, ס'איז דא יעצט א צייטונג פון ענגלאנד, ברענגט ער דא אז די טרענסדזשענדער מענטשן מיסאנדערסטענד ענד אפטן ריגרעט, ס'טוט זיי זייער לייד פארוואס זיי האבן געמאכט א סעקס טשעינדזש סורדזשערי, ווייל עווענטשעלי ווערן זיי אלע משוגע, צודרייט, און מאוסט אוו דעם נעמען זיך דאס לעבן נאכדעם. סאו עיבי בעיבי, האסט שוין צוויי גרויסע דדים שנייד עס אראפ, לאז דיר צוריק וואקסן די בארד, האסט אזוי שיין אויסגעזען, האסט געהאט א שיינע לאנגע שווארצע בארד, ביסט געווען אין א קלאב, איך ווייס נישט פונקטליך וואו, און האסט גענומען א ליכט, דו האסט עס אנגעצינדן, און דו האסט דיך אזוי צושפרייט ביידע פיס, און דו האסט עס דיר אריינגעשטופט אין אחור, און יעדער האט געטאנצט און געלאכט, ס'איז געווען ממש א פלעזשער צו קוקן. עיבי בעיבי. זייער שיין אויסגעזען דעמאלטס. געב נישט אויף די מעשה, בלייב ווייטער א זכר. איך האב ענק דאס שוין געזאגט א לאנגע צייט צוריק, אז כ'האב געליינט אז זיי נעמען זיך אלע די לעבן. יעצט איז דא אן עמטליכע סטאדי פון איינע פון די גרעסטע דאקטוירים אין ענגלאנד, און זיי זענען מאשר אז ס'איז אזוי, זיי ווערן דיפרעסט און זיי לעבן נישט לאנג. עניוועי, דאס וואס מ'זעהט אז ס'איז דא אסאך עלטערע געי פון די חברה, און זענען טרענסדזשענדער דאס איז ווייל זיי האבן עס געמאכט אויף דער עלטער, נישט ווייל זיי לעבן לאנג, ס'אזוי ווי ס'איז דא א מעשה, איינער איז ארויף אמאל אויף א בארג, ס'האט גענומען איך ווייס צען יאר ארויף צו גיין, און ער זעט ווי א קינד איז דארט, פרעגט ער וויאזוי ביסטו דא ארויף געגאנגען? זאגט ער איך בין דא געבוירן, ס'הייסט דאס א משל וואס מען זאגט, איינער ווערט געבוירן ביי וואוילע עלטערן גייט אלעס אנדערש, די זעלבע אויך די אלטע וואס זענען אלט ווייל זיי האבן עס געמאכט ווען זיי זענען אלט, ווייל מען לעבט נישט לאנג, עניוועי. א ניינצן יעריג מיידל פון בית רבקה דא אין ארץ ישראל אין סעמינאר. איז דורכגעגאנגען די באן און די באן איז דורכגעפארן מ'האט זיך געטראפן נעבעך טויט ווייל ליבאוויטש טוט אויכעט זייערע עוולות זיי טוען מוראדיגע עוולות ווייל ס'איז דא רבנים וואס זיי שטימען מיט אז מ'זאל שיקן די בחורים אין מיליטער מ'עט זיך זארגן פינעף יאר ארום די ווייל נא נא נא נא נא עטס מאכטס א טעות זיי ווילן נאר אריינלייגן א פיס ביי ענק און נאכדעם זענט עטס פיניש און גראדע ס'איז דא וואס זיי טוען מ'קעמפט כ'וויל נאר זאגן א אינטערעסאנטע זאך אז כ'בין געווארן אקוועינטעט מיט ס'איז א מענטש וואס איז זייער גוט מיט די ליבאוויטשער וואס זיי טוען, און ער איז ער קען גוט מקוואות און איז ממש א גרויסער חסיד, און איך האב אים געזאגט ליבאוויטש איך זאג אים שוין יארן ליבאוויטש האט אזויפיל און אזויפיל מקוואות און ס'איז נישט דא קיין השגחה אויף די מקוואות, זיי זענען שלוחים זיי זענען נישט קיין רבנים זיי זענען נישט קיין בעלי הוראה, איז למעשה כ'האב געזאגט. פינעף זעקס יאר צוריק אז מען זאל רעדן וועגן דעם, האט מען גערעדט אז ס'איז דא איינער וואס האט צוגעזאגט אז ער וועט געבן פאר יעדע מקווה געלט מען זאל זיך נעמען בויען מקווה'ס, האב איך יענעם געזאגט נאך די דרשה איך האב נישט געוואלט מען זאל בויען מקווה'ס, די פראבלעם איז נישט דאס בויען, די פראבלעם איז אז ס'נישט דא ווער ס'קוקט זיך אום, און גראדע יענער האט זיך אויפגעשטעלט ער גייט געבן פאר יעדע מקווה דרייסיג טויזענט דאלער און ער האט אנגעהויבן צו געבן, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער האט למעשה זיי האבן אלע טשעקס האבן געקראכט. ס'איז אויך א וועג וואס כ'האב געטון פאר אידישקייט, איז דאס איז זייער נישט קיין גוטע זאך געווען, ווייל איך האב אים נישט געהייסן, כ'האב גארנישט געזאגט אז מ'זאל גיין בויען מקוואות. כ'האב געזאגט ס'דארף זיין השגחה אויף די מקווה וואס איז געבויעט. קיצור, ס'האט געדויערט פיר פינף יאר זיי האבן דערהערט די מעסעדזש, ווייל איך האב יעצט געטראפן עטליכע מקוואות זייערע וואס איז געווען ממש פסול. האט מען געשטעלט א ועד, מען האט שוין געשטעלט צוויי רבנים, אבער זיי זענען נישט די גרעסטע מומחים, און זיי זענען שוין געווען און זיי האבן שוין געטראפן צוויי מקווה'ס נישט כשר, ס'הייסט ברוך השם אבי מען טוט, אבער דאס איז נישט קיין וועג, דער רבי האט טאקע איבערגעלאזט זיינע יסודות מיט שיקן שליחים איבער די גאנצע וועלט, אבער ער האט פארגעסן צו זאגן אז יעדער שליח דארף האבן מינימום איינמאל א יאר דארף קומען א מורה הוראה אים וויזיטן. ס'איז דא איינער דער גראסבוים ער נעמט זייער אסאך געלט אראפצוקומען מענטשן קענען עס נישט ערפארדן איז טוט מען עס נישט מען רופט אן אים מען לאזט ער זאל אהיימנעמען שיקט מען גייט מען אליין צום ענד ס'איז נישט אין דער ארדענונג. יעצט למעשה איך בין דא געווען וועגן א מקווה כ'האב ענק נישט דערציילט דא דרײַ חדשים געזעסן אבער כ'האב געמוזט אוועקפארן ווייל.

צו מאכן פילטערס אויכעט וואס דאס איז נישט אויסגעהאלטן, זיי פארלאזן זיך אויף ר' זלמן שמעון דווארקין און ער שרייבט קלאר נאר טאמער מען מאכט א בור זריעה אויכעט איז עס פונקט אזוי ווי די וואסער קומט אריין לכתחילה און דער אמת איז אויף דעם קען מען זיך אויכעט נאך דינגען ווייל ס'איז א גרויסער חילוק צו די וואסער ווערט געמישט און ס'ווערט נישט געמישט. מ'קען זיך דינגען אויף דעם צו ס'איז א בור זריעה פונקט אזוי ווי די וואסער קומט אריין און וואס דורך דורך דעם איז מען מתיר א פילטער ווייל איך האב שוין געזען הונדערטע ליבאוויטשער מקווה'ס אויב זיי האבן א פילטער איז בערך זעקס אינטשעס שמוץ זאמלט זיך אן אונטן טאמער זיי האבן נישט קיין פילטער איז עס פול מיט שמוץ איז א שאלה אפילו צו זיי האבן א כשר'ע מקווה וועגן דעם האט צעהלימער רב נישט געוואלט אז מ'זאל מאכן א בור על גבי בור אזוי ווי סאטמארער רב האט געהייסן מ'זאל מאכן ווייל ער האט געטענה'ט איך קען דאך נישט זען וואס דארט טוט זיך אונטן. איך האב דא יעצט אויך געמאכט א מקוה, כ'האב נישט כ'האב נישט געפושט דערפאר. למעשה איז יעצט הייבן זיי זיך אן צו נעמען אין אכט אז ס'טויג נישט זייער זייער זאך, קודם זיי מאכן נישט קיין בור זריעה ווייל זיי זאגן פאר משה'ן האט נישט אויסגעפעלט פעלט אונז אויך נישט אויס, משה'ן האט נישט אויסגעפעלט א פילטער אויך נישט, און נאכדעם ווען זיי זעען אז ס'דא טעותים אין אלע עקן און ממילא מוז מען זען צו פארעכטן, און איך האב זיי געזאגט. זאל מען יעצט דא, איך וועל זיין דא בערך מסתמא א חודש צוויי דריי, איך ווייס נישט פונקטליך וויפיל, איך האב דא זייער אסאך ארבעט, און עטס קענטס מיך נוצן, איך וועל קומען אן א געלט, איך וועל ענק אלע אויסלערנען, איך וועל אויפשטעלן א גרופע פון מורי הוראות, אזוי ווי איך האב געזאגט א שיעור דא פאר א יאר אין א כולל, א דריי חדשים פיר חדשים, האב איך געזאגט א שיעור, זיי האבן געלערנט מקוואות, און איינער דער ראש כולל, ער איז געווארן היינט אויף זיבן אדער אויף אכט מקווה'ס אין תל אביב, ער הייסט ר' חיים האלבערשטאם און ער איז געווארן דער גאנצער אויפקוקער, ווייל די וואס זיי האבן געקוקט ביז יעצט האבן שוין ריטייערט, זיי שוין געווארן עלטער, זיי זאגן זיי קענען שוין נישט קריכן אויף דעכער, האב איך זיי געזאגט יעצט מוזטו ארויסגיין פון די אינדעסטרי און שוין, על כל פנים דאס איז וואס ס'טוט זיך. יעצט איז דא א גרויסע מחאה וואס ס'גייט זיין נגד די נציג המפלגת החרידית ביי עיריית ירושלים, יא זיי האבן זיך אויסגעלערנט. איך האב זיי אלע געזאגט, מאכטס זיך נישט נאריש, עטס האטס גארנישט מיט נציגים, גייטס אליינס. זאגטס די מיידל זאל גיין אליין זעהן צו מען קען מיטנעמען איר מאמע, ברענגט א צעטל אדער פון א רב אדער פון א לויער, זיי זאגן אלע זיי מאכן עס מיט א לויער, לויער געט איר א צעטל, זי מיטס די קרייטיריע פון ארטאדאקסיע וואס אויף דעם לאדט מען ארויס און מען באפרייט פון מיליטער, דעטס איט, דעטס אלל יו ניד. יעצט זעט עטס דאס איז די זאך, דער זלמן לייב דער בהמה האט זיך איינגערעדט אז ער גייט אויף א גרויסן פראטעסט אז מען נעמט קינדער און בחורים אין מיליטער, מ'האט געשריגן ס'איז שקר, ר' משה'ל אליינס האט געזאגט ס'איז שקר גמור מען נעמט נישט די אונטערן טישעדיגע די געשעפטלעך דאס איז ארגער ווי ווען מען נעמט ווייל דארט ווייסט מען צו מען נעמט צו נישט דאס גייט אונטערן טיש דעם יא יענעם נישט און וויבאלד ס'האט אנגעהויבן ארויסצוקומען דער אמת מענטשן האבן געקאלט וואס ס'גייט פאר און איך האב עס איבערגעגעבן האט אנגעהויבן ארויסצוקומען דער אמת. יעצט זעהט מען הערשט וואסארא חרבן דא איז דא, מען נעמט אזא ספרדיש א פרום מיידעלע, דו ווייסט נישט וויאזוי מ'עפנט זיך א מויל, גראדע די ספרדים קענען יא עפענען א מויל, אויף די מענער עפענען זיי א מויל, צי האט עטץ שוין געהערט אמאל ווי א ספרדי עפענט ס'מויל פאר איר מאן, וואו, קומט אן אנדער פלאץ א גוי, ס'איז א עמטליכע זאך פארמאכן זיי זיך, ניין ניין ניין אונז גיימיר דאס נישט צולאזן, מען גייט נישט צולאזן אז מען זאל טוהן אזא זאך, און דאס קענען זיי שוין נישט שרייען אז ס'איז נישט אמת, דאס מאכט נישט די מדינה. דאס מאכן אפאר חברה וואס זיי ווילן זיך לעקן צו די מדינה, זיי זאגן אונז האבן מיר דערווארבן בשר תותחים, כ'האב ענק געזאגט אינדערהיים געווען אזוי, מענטשן האבן געלערנט אין ישיבות און זיי האבן געהאט געלט, זענען זיי צוגעגאנגען צו די באאמטע און זיי האבן געזאגט פאר די באאמטע אזוי, מיין זון לערנט אין ישיבה און איך וויל דיר געבן אן אנדערן בחור אנשטאטס מיין זון, ואתן אדם תחתיך, זיי האבן באצאלט פאר ראש ישיבה גרויס געלט און מען האט ארויסגעשיקט יענעם בחור. און במילא האט מען זיך געראטעוועט. ס'איז דא פון ר' חיים בריסקער איז דא א גאנצע תשובה וועגן דעם. א ראש ישיבה איז נישט באלעבאס אויפן בחור, און ער טאר דאס נישט טון. דאס איז ממש ווי יהרג ואל יעבור, ער נעמט יענעם, שיקט אים געהארגעט צו ווערן, אדער על כל פנים אויסגעשמדט צו ווערן. דאס קען אזוי נישט זיין און דאס טאר אזוי נישט זיין. זעלבע דא אויך טוען זיי יעצט, זיי כאפן די שוואכערע חברה, שוואך מיין איך נישט אין אידישקייט, שוואך מיין איך די וואס ווייסט זיי האבן מורא, מורא צו עפענען דאס מויל, און מ'דארף עס אפשטעלן. כ'האב באקומען יעצט א טעלעפאן קאל פון איינעם פון די גרויסע עסקנים פון ארץ ישראל און זיי זאגן מיר זיי הערן מיך אויס און זיי האבן אויך פארשטאנען אז אויב יעקב העלפט נישט צו פאר עשו קען עשו גארנישט טון און אזוי ווי איך האב זיי געזאגט אז דאס האט צו טון מיט ועד הישיבות און מיט די אלע פירער פון די אגודה מיט די אלע דר'ערטליגער, זיי העלפן צו אז מען זאל ווארפן די ספרדישע בחורים מיט די אנדערע מינע בחורים, די וואס זענען נישט אזאלעכע פיסקעס אזוי ווי די היימישע אשכנזים, העלפן די אגודה מיט ועד הישיבות צו ווארפן אונטערן באס, און זיי האבן עס נאכגעקוקט, זאגן זיי מיר נעכטן זאלסט וויסן, דו באקומסט א מזל טוב. אזוי זאגן זיי פאר מיר, פרעג איך וואס איז געשען, זאגן זיי הער אויס, מען האט גענומען א גרויסן לויער און מען האט געפרעגט א קשיא, מה לנו לבן עמרם, וואס האמיר אונז מיט בן עמרם, וואו דארף מיר אונז האבן ועד הישיבות, פארוואס קען נישט יעדער בחור גיין נעמען א פטור פאר זיך אליינס, און די חברה האבן עס אריינגעברענגט אין בגץ אין בית דין ה גבוה לצדק, דארטן ווי אהרן און זלמן לייב זענען זיך מתדיין אויף די פראפערטיס פון דעם רעבן אין ארץ ישראל, דארט ווי משה לייב מונקאטשער דער דר'ערטליגער האט אריינגערופן זיין טאטן אין קאורט מ'זאל נישט פארקויפן דעם ספר תורה וואס מ'זאגט צו דעם בעל שם הקדוש. עניוועי, דער מוח'לאזער איז אויך געפארן קויפן אנטיקן האט מען אים אויך איינגערעדט, איינגערעדט דאס איז יעקב אביני'ס לייטער, איר קענט זיך די אלע אנטיק זאכן. כ'כאפט אפאר יאר צוריק איינעם וואס האט געמאכט אנטיק, ער האט געמאכט מיליאנער דאלער, ער האט געהאט סיסטעמס וויאזוי עס צו מאכן, עניוועי, דער שופט האט געזאגט זיי זענען גערעכט, העהעהעۊ פארוואס אויב ס'דא ועד הישיבות עט זיין ווייניגער און אויב ס'איז נישט ועד הישיבות עט זיין מער? דאס פארשטיי מיר אונז נישט און די חברה זענען געבליבן אזוי ערשט שטעלט זיך פאר וויאזוי המן האט אויסגעזעהן ווען זיין אייגענע טאכטער האט אראפגעווארפן א טאפ מיט צואה אויפן קאפ ארויף אזוי זעהן זיי יעצט אויס. זאגט ער מיר, דאנק די גאנצע זאך וואס איז ארויסגעקומען דער בלאף איז ווייל איר האט געשריגן אז ועד הישיבות טוט פארברעכן, אונז האמיר באמת געהאלטן אז זיי טוען גוט דערווייל זענען זיי די גרעסטע פארברעכער זיי קריגן פאר דעם גרויס געלט, יעצט אויב ס'עט זיין אז יעדער בחור קען זיך אליינס אריינשיקן זיין דאס פון דער רב אז ס'איז תורתו אמנותו, אדער א מיידל עט אריינשיקן אז זי איז א פרומע, א שומרת דת. נו דאס ברויך מען נישט ועד הישיבות. עס זיין א שאלה וועם וועט מען ווארפן יעצט אונטערן באס, יעדע ספרדישע פרענק וועט גיין צו א רב וועט נעמען א צעטל און וועט נישט דארפן גיין אין מיליטער, און זיי פילן יעצט, זיי זאגן מיר זיי פילן יעצט אז די ועד הישיבות האט צואה אין קאפ, דא קענען זיי אין ערגעץ נישט פארן, זאגן זיי מיר שקויעך ר' מנחם ווייל איר האט דאך אונז געזאגט. איך האב דאך גאנצע צייט דאס געשריגן, ווי קומט דא אריין ועד הישיבות? פארוואס קען נישט א בחור גיין אליינס אין מיליטער? איך געדענק איך בין געווען אין וויזשניץ א בחור, געווען א בחור וואס האט זיך געמאכט משוגע, יא, און ער האט געבעטן אז איך זאל מיט אים אראפגיין צום גיוס, ווייל איך האב מיך נישט צו לאכן, איך וואלט געמאכט אזא גוטן שפיל מיט זיי, בקיצור, נאכדעם זאג איך אים, פאר דעם בחור, דו ווייסט, איך האב באמערקט,

קיצור א וואך שפעטער האט ער באקומען א געלעכערט ביכל. וואס דארף מען אונז האבן שותפים דא צו דעם? דאס וואס איך פארשטיי נישט. דאס זעלבע זאג איך אין די וואלן אין אמעריקע. אונז דארף מיר האבן שותפים סאקמער קאקמער און דעם משוגענעם מיט יענעם. ווער ברויך זיי האבן? אונז וויל מיר אליינס דיעלן מיט פאליטישאנס און איך האב געהאט מיין פרשה מיט די קינדער. זענען אויך געקומען די אלע גוטמאכערס. משה דוד נידערמאן קען פאליטישאנס, דער קען פאליטישאנס. זאג איך מיר ברויך נישט אזוי קענען פאליטישענס, איך בין אויכעט א סיטיזען און איך גיי פייטען פאר די רייטס, דארף יענער קען יענעם וועגן דעם האב איך עפעס מורא, כ'האב זיי אלע אין בוידעם, איך גיי אליין פייטען, די סאטמאר קאקמער האט נישט געגלייבט, איך בין אנגעקומען צו די גרעסטע העכסטע טעלעוויזשען סטעישאן סי ען ען, דעמאלטס איז עס געווען די. די העכסטע און די גרעסטע, ביז טראמפ האט זיי געמאכט אביסל קליין, זענען זיי געקומען צו מיר אראפ און זיך דורכרעדן מיט מיר, ביי מיר האבן זיי געוואלט הערן, נישט איך האב געדארפט לויפן צו זיי. איך האב עפעס א פראבלעם צו צוצוקומען צו א פאליטישאן? עניבאדי אין אמעריקע האט א פראבלעם צוצוקומען צו א פאליטישאן? נאו ביג דיעל! נאכדעם איז דא נאך א זאך, טוט זיך דא א גרויסע זאך, אז מען גיבט איבער, למשל מען כאפט א מענטש וואס איז א פארברעכער ביי דיר אין לאנד, איז דא א הסכם, כמעט אלע לענדער פון די גאנצע וועלט א חוץ אפאר, אז דו קענסט נישט צוריק געבן א מענטש צו זיין לאנד אויב זיי הייסן אים, ער זאל עובר זיין אויף זיין רעלידזשען, אזא געזעץ איז דא, מדינת ישראל איז אויף דעם אויך אונטערגעשריבן, זיי געגאנגען זיי האבן יעצט ארויסגענומען דעם געזעץ, און זיי האבן געטענה'ט. מה לנו ולבן עמרם, וואס האמער אונז מיט דעם צעדרייטן אויערבאך שמויערבאך, זיי האבן געמאכט א פראטעסט יעצט און זיי האבן געזאגט אונז גיימער נישט אין מיליטער ווייל דער רבי סאטמאר רב שרייבט אין ויואל משה אז מען טאר נישט גיין אין מיליטער און אין די תורה שטייט אז מען טאר נישט גיין ואוירבאך נעכו קדש און געקומען מיט רעלידשעס בעליווס. און ס'טוט זיך יעצט מדינת ישראל דרייט זיך אזוי ווי א סביבון, א סביבון הייסט א טרענדעל, ס'דא א דזשאדזש וואס ער האט זיי געזאגט, געזאגט, הער אויס, שיק די חברה אוועק, נעם זיי נישט, ווייל אונז גייען מיר ליידן פון דעם אזאלכע אינטערנעשאנעל צרות אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. און איין דזשאדזש האט שוין רעזיגנירט, א צווייטער האט רעזיגנירט, יעצט איז שוין דא א דריטער דזשאדזש וואס ער האט אויך מוזן רעזיגנירן פון דעם קעיס, ווייל זיי האבן א געוואלדיגע שטארקע טענה, דאס כפייה דתי, דו צווינגסט יענעם, און במילא, און זיי זאגן אליין. ווער ס'איז אריינגעגאנגען דארט נאך איז צוריק געקומען א פרומער. צוריקגעקומען מיט האלבע פאות, מיט שלעקן זיך, מיט שיקסעס, מיט אלעם. ווייל אויב האלט עס יעצט דארט אז די בגץ אליין זאגט, די מיליטער זאגט, לאז זיי אפ די פאר פרומע, אונז זוכן מיר זיך נישט קיין געשעפטן. דא אינגאנצן צווישן זעכציג און זיבעציג טויזנט וואס זיי גייען נישט אין מיליטער. דאס דאס איז נישט א נומבער ביי מדינת ישראל. זיי האבן אראבער מסתם צוויי הונדערט טויזנט וואס זיי גייען נישט אין מיליטער. נאר דו נעמסט דאך נישט יעדן עניוועי. סאו דאס איז די נייעס וואס איז געווארן, ס'האט זיך א רוק געטאן אז ס'זאל זיין ווי מ'זאגט דידן נצח ברוך השם צוביסלעך מדינת ישראל הייבט אן צו פארשטיין אז כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים קודם כל ס'איז נישט די אמאליגע גיגא ביגא עסערס און ס'איז נישט די אמאליגע טשולענט עסערס נענענענע. אונז האמיר קיין עין הרע אזאלעכע סאפיסטיקעיטעד קינדער, אזאלעכע אזא נייע דור, ווי נאו עווריטינג דעטס העפענד, און נאכדעם דארף מען וויסן אז ואויבינו פלילים זענען מיר אלע שונאים פון די מדינה, דו האלטסט אז היינט שטעלט זיך אויף אזא שייגעץ אזוי ווי בערנארד בערגמאן אינאיינעם בשותפות מיט פרוש. מיט שותפות מיטן ראש ממשלה, מיט בן גוריון, און זיי וואלטן געוואלט פארקויפן קינדער, זיי וואלטן עס נישט געקענט טוהן, פארוואס? דער עולם איז געווארן צו קלוג, דעי העוו טו סטאפ דער גארבידזש, דעי דאונט העוו עני אדער וועי טו מעיק א רעוועניו, לעט דעם קלאוז שאפ, האלטן אויס די גאנצע וועלט, מען ברענגט אריין רוסישע עולים חדשים, מען ברענגט אריין פון איבעראל, מען פילט אן דאס לאנד. עס איז נישט דא קיין איקאנעמי, האסט נישט אן איקאנעמי, ברענג נישט דעם עולם, דעטס איט. נא, ברוך השם, אין דעם קען מען שוין זאגן אז ס'איז אכשר דרא. אוואדע אונז דארף מען גרויסע רחמים גרויסע ישועות ווייל ס'זאל אויפשטיין א רשע אזוי ווי היטלער, האט מען דעמאלטס אויך געוויסט אז ער וועט זיין א רשע, נאר ס'איז געווען אידן וואס האבן אים געבעקט, און אז טאמער ס'וועט זיין אזא גזירה וועט מען נישט קענען גארנישט טון, אבער עכ"פ זענען מיר. מיר נישט אזוי נאאיוו און סטופיד, מען האט איינגערעדט דעם עולם אז אונזער מיליטער, דער אונגארישער מיליטער איז שטערקער פון די דייטשע מיליטער, די אלע שטותים איז היינט נישט דא, מען ווייסט פונקטליך וויפיל אטאם באמבעס יעדער האט, און מען ווייסט פונקטליך אז זיי זאגן אז אמעריקע דארף נעמען איינצונעמען נארט קאריע בערך פֿופֿצן מינוט עס איז אווער, די געים איז אווער, זיי ארבעטן יעצט שטילערהייט. מיינטס נישט אז אמעריקע זיצט רואיג, זיי ארבעטן, ס'דא די נעווי סיעלס, ס'דא די מיליטער וואס זיי שפרינגען אריין אין די ימים, די די וואס האבן געשאסן בין לאדין, קיצור די חברה ארבעטן יעצט אז מען זאל אהיים ברענגען לעבעדיגערהייט זאל מען אהער ברענגען דעם פון נארט קאריע, עטס געדענקט ס'איז געווען אמאל ערגעץ אין נאריעגא צו וואו אין סאוט אמעריקע, עס איז געווען א לאנד וואס מען האט אים אויכעט געברענגט, ער זיצט אין א תפיסה אין אמעריקע זיצט ער, דאס איז אמעריקע. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך. דא א משל אין מדרש א גאנצע אריכות אז די חיות האבן געזעהן אז מ'הרג'עט פון זיי אסאך מען פארצוקט פון זיי דער קעניג פון די חיות האט געזאגט אז יעדער קען קומען מוז קומען מתוודה זיין וואס ער האט געטוהן יעדער האט אנגעהויבן מתוודה זיין ווער האט געהארגעט דעם ווער האט געפארצוקט מענטשן א יעדער האט אויסגעזאגט דעם אמת קומט אן די שעפעלע די שה פזורה און נדחה. און ער זאגט, כ'בין אמאל געגאנגען אויף איינעמס פעלד און כ'האב געטרעטן אויף זיין גראז און כ'בין געווען אביסל הונגעריג און כ'האב אביסל אראפגעגעסן דערפון, אה, דו ביסט בשלך הרעה הזאת און דיך דארף מען הרג'ן. מדרש ברענגט עס, די גוים זיי רצח'ען זיי טוען אפ אלע עבירות שבתורה, זענען נואפים, אלעס איז אבער נעבעך דער איד שולדיג, מען כאפט א איד מיט א פראבלעם איז ער שולדיג פאר אלעם. זעלבע דא אויכעט. ס'איז דא יעצט א מורא'דיגע מעשה, וויזשניץ האט געקויפט פאר סעווען פוינט פייוו מיליאן מסתם פאונד, אין לאנדאן, סטעמפארד היל האבן זיי געקויפט א בילדינג, א תלמוד תורה, סא אלעס איז דארטן דא, ס'איז זייער א שיינע זאך, ווער באצאלט פאר דעם? ס'קען זיין דעם דאון פעימענט, איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי מ'האט זיך אויסגענומען, איז חיים משה פעלדמאן, משה די בהמה, די אפגעריסענע בהמה וואס דו ביסט, דו ווייסט ביסט זיך אזא בהמה, איך וואונדער מיך אויף דיר, דו לויפסט נאך נאך סרול האגער, סרול לגבי דיר איז אזוי ווי כקוף בפני אדם, ער האט נישט צען פראצענט פון דיין שכל, ווייסט וואס דא טוט זיך? און דו לויפסט אים נאך, און דו גייסט אים בויען. בהמה, דו האסט קינדער, האסט אייניקלעך, דיין זון וואס איז אוועק איז געווען א רב, בוי דיר, בוי בית פעלדמאן! דו געפליקטע בהמה, מ'וועט דיך נאך ארויסקאפען פון דארט, וואטש און זי, מיט א וואוט וועט מען דיך ארויסקאפען, באט דאס איז נישט וואס איך וויל זאגן. אלעס פעלט אויס אין לונדון איז א נייע מוסד. פון פון פון תלמוד תורה'ס? דו ווייסט וואס פעלט אויס אין לונדון? מ'הערט נאך היינט צו קלינגען אין מיינע אויערן וואס אינגעלייט קאלן אריין אז זיי נוצן נישט קיין מקווה, א יונגערמאן האט מיך אפגעקאלט אפאר וואכן צוריק אזוי ווי ס'איז ראש השנה, וויל ער זיין ערליך, ער האט געבעטן זיין ווייב זאל אנהייבן צו נוצן א מקווה, זאג איך אים יונגערמאן דארפסט דאך אבער וויסן וועגן ווסתות מיט אלעם, דו האסט נישט גענוצט, דארפסט וויסן וויאזוי מ'ציילט מיט אלעם, גיי צו א רב, זאגט ער דאס קען איך נישט, העי, כ'וועל גיין צום רב, כ'וועל אים אויסזאגן אז איך גיי שוין דריי יאר נישט אין מקווה, וועט ער מיך ארויסווארפן. זאג איך ניין, דו מוזט עס טון. עניוועי, ער וויל איך זאל עס אים טון, זאג איך אויפן טעלעפאן קען איך עס נישט טון, איך מוז זען דיין ווייב'ס ווסת צעטלעך, ס'האט אסאך זאכן. א משה, ווילאנג ס'וועט נישט זיין א מקווה, וועט נאך זיין יאבדו כהנה וכהנה, נישט קיין קינדער חלילה, קינדער און אייניקלעך זאלסטו האבן, וועסט נאך זיין א בלוטיגער ארעמאן, מ'וועט נאך גיין צאמנעמען געלט פאר דעם געוועזענעם גביר הרב חיים משה,

איז געווען איינער פון די גרויסע צדיקים, מען זאגט עס נאך אין אסאך נעמען, איך געדענק נישט אין וועם, אז מען האט געהאט א חתם סופר אויף די רעכטע זייט, מען האט געהאט א ישמח משה אויף די לינקע זייט, ווי אזוי האט היטלער געקענט אפווישן גאנץ אונגערן? תירוץ איז געווען ווייל עס איז געווען נבילות וטריפות, אויף דעם האט זיך קיינער נישט אומגעקוקט ליידער, און מען האט זיך נישט געקענט געהעריג אומקוקן, מסתמא האבן די רבנים געטרייט, יעדער האט געהאט איינעם וועם ער האט געטראסט, דערציילט עס נאך פון אסאך רבנים. עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז, איך וויל פארשטיין, פאדווא איז שוין א רב איך ווייס נישט וויפיל יאר אין לונדון, איך מיין ער איז אוועק חמשה עשר באב תש"ס, וויאזוי דאס אז ער יעצט געפארן די ערשטע מאל באקוקן די שחיטה, איז ער נישט קיין פושע? דאס איז א רב אויף אים פארלאזן מיר זיך אונז כשרות? שוד בי עשעימד אוו הימסעלף! געהאט. א חוצפה יעצט איז ער געפארן? חוץ פון דעם ער איז יעצט דא געווען אין אמעריקע זומער האבן מענטשן געזאגט הי לוקס לייק די מען העד א סטראוק אר הי איז לוזינג איט ער איז שוין נישט אינגאנצן ביים זינען ער איז א באלעבאס צו געבן אונז כשר פלייש צו עסן און אונז האמיר א פראבלעם אז וויזשניץ דארף האבן א גרעסערן מוסד סאיז זייער פיין סאיז א מוראדיגע זאך. בעלז ברוך השם געוואקסן, וויזשניץ איז געוואקסן, איך האלט עטס זאלטס ארויפשטעלן אין רייז רוז ריז ער זאל זיין אויף ענקער קאמיטעי אויכעט אזוי ווי ער האט געוואלט זיין אין בעלז נאר דארט האט ער פארלוירן, איך האלט עטס זאלטס ארייננעמען אפאר גוטע געזונטע נואפים, חזירים, און אפאר מענטשן וואס זענען בועל נדות וואס זיי האלטן נישט זיי גייען נישט אין מקווה בכלל, און עטס עטס האבן זיי פאר א שיקול, ווייל דאס וואס עטס טוטס יעצט, עטס נעמטס אוועק געלט וואס ס'דארף גיין פאר א מקווה, און עטס געטס עס אוועק פאר א תלמוד תורה, דאס איז א רשעות און א שייגעץ שטיק, חיים משה דער אייבערשטער וועט פון דיר אויך אוועק נעמען די געלט עס געבן פאר אן אנדערן, ווי אזוי שטייט אין די מגילה, ווערט עס געבן, ומלכותה יתן לרעותה הטובה ממנה. יעצט כ'האב אריינגעלייגט אזויפיל ספיקות ווי ועד הישיבות קומט דא אריין, ווער האט זיי געגעבן א רעכט, מ'האט מיך שוין אפגעקאלט פון ארץ ישראל, אז זיי האבן אויסגעהערט מיין האטליין, זיי האבן שוין גענומען א לויער, מ'סוט שוין ועד הישיבות, ס'איז לעבעדיג, עד כדי כך אז זיי האבן אויסגעטעסט, זיי האבן גענומען א ספרדישן בחור וואס ועד הישיבות האט האט אים געגעבן א הארד טיים און זיי האבן אים געזאגט קום אהער אונז ברענג מיר דיר א לויערס לעטער אז דו ביסט א פרומער און דו מיטסט די קרייטעריעס וועסט באקומען א פטור א דיחוי און לאמיר זעהן צו ס'עט ארבעטן ענד געס וואט זיי גלייבן קיינער נישט זיי זאגן נחום איט ווארקט ער האט עס באקומען אן ועד הישיבות יעצט צופאלט ועד הישיבות ממילא איז ער צופאלן לויפן זיי ארום עטס ווייסט נישט וואס דאס הייסט מ'טוט אונז אונטערברענגען דעם ס'עט נישט זיין ארץ ישראל'דיגע ווי מ'זאגט פאנטאזיעס. שטותים מיט הבלים. איך האב אייביג געזאגט אזוי, מען זאגט אז א מדינה האלט אויס זיבעציג יאר, א נייע מדינה, אזוי זאגט מען נאך פון חפץ חיים, די מדינה וועט אויסהאלטן זיבעציג יאר, איך זאג ס'וועט נישט אויסהאלטן קיין זיבעציג יאר אויך נישט, און ווייסט פארוואס? ווייל עס האלט אויס אזיאטישע מארמאראשע שקצים, מען נעמט און מען פארפירט אידישע בחורים, ווייל דו ווילסט האבן א פראטעקשאן ביי די גאווערמענט צו ווייל דו ווילסט קענען ראטעווען דיינע בחורים לייגט מען אריין ספרדישע בחורים? ס'איז ממש צו א שאנדע. נאר וואס, ברוך השם, איך האב זיך געלערנט, איך האלט אין איין זאגן, זיי קאלן מיך, איך האב זיי געזאגט, זאלסט וויסן, ס'איז נישט דא אזא זאך וואס איינער איז באלעבאס אויף ענק, דוקא ועד הישיבות, גיי גראד, דורות עיני לראות את מלכי בהילולא דבר יוחאי, עטס קענטס דעם ניגון? ווער ס'קען עס, גיי אליינס, זאג איך וויל אליינס.

און טאמער אונז גיימיר זיך לאזן פון ועד הישיבות, עמיר אויסזען אזוי ווי מ'האט אויסגעזען ביי ראביי בערנארד בערגמאן דעמאלטס, זיי האבן גענומען ספרדישע תימן'ער קינדער, מ'האט זיי פארקויפט פאר די דאגס. און יעצט ווערט מען געוואויר אז דוד בן גוריון איז געווען גאר א שותף מיט אים. שטעל דיר פאר, איך זאג נאכאמאל פארן עולם, קיינער זאל נישט גיין צו ועד הישיבות, גייטס גראד צו די יוז. נעמטס א לויערס לעטער אדער נעמטס א ראש ישיבה'ס לעטער און טרייטס אליינס, יור נאט גאנא לוז, אין פעקט יו וויל ווין. און דאס וואס ועד הישיבות וויל אונז איינרעדן אז טאמער ס'וועט נישט גיין דורך זיי וועט מען אסאך מענטשן נעמען אין מיליטער, זאלן זיי עקספלעינען פארוואס. און זיי ווילן יעצט אריינכאפן מיידלעך אויכעט. כאפט מען אריין מיידלעך, זיי זאגן אז די רבנים זאגן מ'מעג גיין ווייל מ'האט שוין אפגעטיילט מענער און פרויען, זיי כאפן נישט. לא יהיה כלי גבר על אשה איז כלי זין, א פרוי טאר נישט האבן קיין כלי זין, די גמרא זאגט כלי זיינה עליה, די גמרא זאגט אז ווען מען כאפט א פרוי האב איך נישט קיין מורא מען צו הרג'ענען ווייל כלי זיינה עליה, זי האט אירע כלי זין, זי האט אירע דדים, זי האט איר אותו מקום, ענד דעי אלל פאל פאר איט. קומט אויס אז דאס וואס דו גייסט אין מיליטער אפילו עס איז דא עקסטרע, יו העוו א סיריעס פראבלעם, א פרוי טאר נישט האבן קיין געווער, און א פרוי טאר נישט גיין אין מיליטער ווייל. זי איז דארטן פאר זנות, מען טוט מיט איר טון וואס מען טאר נישט. נאר לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין, און עס ברויך מען נישט קיין סארסער, קיין פארמיטלער. אלס לינקע חברה, גאנץ ארץ ישראל, אלעס לינקע. משה זהב האט א זון וואס ער איז אין מיליטער, ער טוט זיך אויף מיטן יא יא ס'איז גוט, ס'איז אלעס איז לינק שבלינק. זיי האבן אויך גענוצט אייביג, אזוי ווי אונז האבן גענוצט איצעלע פומפ, זיי גענוצט נעבעך די עדה החרדית אלע יארן. דארט נישט דא איין כשר און אן ערליכע דין תורה. אלעס איז געווען מיט געלט און מיט טרעטנינג. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז די רבנים קאלן און זיי זאגן רב נחום אם אין נביא אתה בן נביא אתה, יא ס'האט זיך אריינגעלאזט דראגס, ס'איז ממש א שרעק. אלע משגיחים'ס היינט אז איר וועט גיין אין א ישיבה אין א בית מדרש אדער אין א תלמוד תורה, סארי א ישיבה קטנה, חוץ אין א מיידל סקול דערווייל האט מען נאכנישט געשמעקט.

נישט אריינפאלן. די איינציגע וועג איז מען זאל יעדן טאג ווען מען הייבט אן דעם שיעור חומש הייבט מען אן קודם וואס דאס איז דראגס ווי שעדליך ס'איז אז מ'ווערט אדיקטעד קען מען זיך נישט אפגעוויינען. זייטס מסביר א משל, איינער טרינקט קאווע יעדן טאג צען יאר, ער זאל אויפהערן צו טרינקען? ער וועט קראנק זיין אגאנצן טאג, דאס הייסט די אדיקשאן. די באדי ווערט אדיקטעד צו קעפין. איז אויב איז עס ער טרינקט פעפסי קאלע קאקע קאלע מיט די אלע זאכן הערסט אויף די באדי איז יוזט טו איט און ס'מאנט ביי דיר ער האט זיך צוגעוואוינען און די מוראדיגע זאך יא הרגל נעשה טבע ווייסט איז למעשה מען דארף רעדן פון דעם דער איינציגער וועג וויאזוי אונז וועמיר דאס קענען דורך ברעכן איז אז מען וועט רעדן און רעדן און נאכאמאל רעדן און מען זאל האבן אן אופן דיאלאג מען זאל אריין ברענגען פראפעשענעלס וואס האבן לייסענס מען זאל זאגן די קינדער יעצט קענט עטס פרעגן וואס עטס ווילט.

נאר וואס קען מען טוהן? פראבלעם, ס'איז געפערליך דער מצב, אנבעליוועבל, און דאס איז וואס יעדער מוז אנהייבן צו פארשטיין, מ'מוז רעדן און רעדן און רעדן, און מ'דארף צוגלייכן אדיקשאן צו יעדע מידה רעה וואס א מענטש טוט צוויי דריי פיר מאל, ער ווערט אדיקטעד צו דעם און נאכדעם קען ער זיך נישט אפגעוויינען. דא מענטשן אינמיטן רעדן.

זעלבע מוז מען אנהייבן צו פארשטיין, מען דארף רעדן צו די קינדער, זיי מסביר זיין נאכאמאל וועגן דראגס און נאכאמאל ווי שעדליך ס'איז און נאכאמאל ווי שעדליך ס'איז און נאכאמאל ווי שעדליך ס'איז. יעצט איך וויל ענק זאגן ס'האט זיך געעפנט א נייע ארגענעזעישן, יעדער זוכט דאך וויאזוי צו מאכן א גרינגן לייכטן דאלער, און די נייע ארגענעזעישן הייסט. יעודד, וואס איז דאס? אזוי, ס'איז דא טאטעס וואס זענען נישט אינדערהיים, אדער די עלטערן זענען גע'גט, אדער סעפערעיטעד, אדער זיצט ער אין תפיסה. איז דא מענטשן וואס זיי ווילן העלפן מיט די קינדער. איז דא אסאך וואס זענען נאך סעפערעיטעד, ווילן זיי העלפן מיט די קינדער, און איינוועגס ווארפן זיי אריין שלעכטע זאכן אויפן מאן, אזוי אז ס'לאזט זיך אויס מיט א גט, מיט א שלום בית פראבלעם. איז דא אסאך סאושעל ווארקערס און סייקאלעדזשיסטס, זעען אז ס'איז דא עפעס א שוואכע פרוי, הייבן זיי שוין אן צו מאכן א גאנצע זאך. כ'בין אינוואלווד יעצט אין א קעיס ווי ס'דא א סייקאלעדזשיסט, ס'מאכט דאך געלט אויף דעם יארן, נו וואס טוט מען? רעדט זי אויף דעם מאן, זי נעמט אפילו נישט די אפערטוניטי צו פרעגן דעם מאן, אנטשולדיג דיין ווייב איז דא א פעישענט, אפשר וואלט איך דיר געקענט, קום אריין לאמיר הערן וואס דו האסט צו זאגן, בקיצור דעי דאונט איוון באדער טעיקינג די אפערטוניטי, עניוועי דאס איז נישט אזוי געפערליך, באט באמת איך ווייס פון דער נאנט, וואס ס'שטערט אין דעם שלום בית איז אז דארט איז דא אן אלטע שוויגער, זי איז א געליטענע פרוי, זי האט שטארק געליטן, זי האט פארלוירן א קינד רחמנא לצלן, זי איז א קענסער סורווייווער, זי האט אלע צרות אין די וועלט, אנשטאט זי זאל גיין צו א דאקטער און נעמען מעדיקעישן, נעמט זי גארנישט, און זי האלט אין איין ליינען אויף איינע פון די קינדער, דאס איז דאס איז אלע פרויען טוען אזוי, נישט די פרויען די מענער אויכעט, ס'איז דא אין יעדע משפחה איז דא וואס הייסט די בלעק שיעפ, מען ליינט זיך אויף אים אן, מען דערגייט אים עד קצה התחתון. און מען געט אים גארנישט דערפאר, די ירושה געט מען פאר די אנדערע קינדער, אויף דעם וועם מען קען פאנטשן פאנטשט מען, איז למעשה וואס דא איז איז אז דאס קינד איז אביוזד פון די מאמען אסאך אסאך יארן, און זי האט שוין נישט קיין לעבן פאר זיך, נאכאמאל די מאמע נאכאמאל די מאמע, און די מאמע שרייט און אז מען קומט נישט פונקטליך שרייט זי, און אז מען זאגט איך וויל אינגאנצן נישט קומען זאגט זי עק וועלט, און אסאך מאל זאגט אן אנדער קינד מאמע איך וויל גיין, ניין איך וויל יענע זאל גיין ווייל יענע קען מען טרעטן און אויסטרעטן די דאמע טאנצערס, יעצט זי. גייט פאר העלפ אז איר מאן איז א רשע, רעדט מען צאם אויפן מאן מען זאל אהער און מען זאל אהין, עט די ענד אוו די דעי דאס גייט נישט העלפן, דא איז אן אנדערע פראבלעם, נישט דער מאן, ס'איז די מאמע, יעצט לאמיר זאגן די מאמע טוט עס שוין יארן און זי וועט אפשטארבן, דאס קינד בלייבט שוין אדער א קאליקע, און זי האט אויכעט א שטוב מיט קינדער, און דאס איז וואס די ווילן נישט פארשטיין די עלטערן, ליין דיך נישט אן אויף יענעם, אבער ס'איז גרינגער ווי צו נעמען א גוי'טע זאל ב. פרשה זיי באגלייטן ווייל די קינדער נעמען זיך שרייען וואס הייסט דו נעמסט אוועק אונזער געלט עניוועי ס'איז א מוראדיגע שטארקער פראבלעם ס'איז זייער א שטארקער פראבלעם יעצט לאידך גיסא לאמיר גיין ווייטער ס'קומט אזוי אז מ'נעמט אוועק קינדער פונעם טאטע ס'איז דא איינער למשל א אלטער ידיד מיינער הייסט אייזיק איצקאוויטש ס'איז א קלויזענבארגער ער איז געווען אן איידעם ביי א האגער משה האגער הייסט ער, און דער רשע מרושע דער עוכר ישראל דער גראבער פאס מאטעלע האט זיך געמישט דארטן, האט זיך דאך געמוזט אננעמען פאר א וויזשניצער, ווייל דער למשל אייזיק איצקאוויטש איז דאך א קלויזענבארגער, האט ער זיך אנגענומען און אנגענומען און אנגענומען, און סוף איז געווען, די אינגערמאן איז געגאנגען זיצן אין דזשעיל פאר א לאנגע צייט ווייל האט נישט געוואלט געבן א גט, און סוף האט ער געגעבן א גט, זי קען נישט חתונה האבן שוין צען פופצן יאר ווייל קיינער טוהט איר נישט נעמען מיט א גט מ. נאובאדי איז אינטערעסטעט אין דאס גארביטש, ווייל דער מענטש מאכט א חשבון אז ס'וועט זיך ביי מיר נישט אויסארבעטן וואס ס'וועט זיין, און אז טאמער די קינדער וועלן זיין ממזרים וואס האב איך אויפגעטון, איך וועל וואוינען מיט אן אשת איש. עניוועי, בקיצור, איז געהאלטן דארטן אז ר' מאטעלע איז געגאנגען, און ער האט געשיקט איינעם, דאס איז הערש בער אבראהאם, האט ער געשיקט אז ער וויל אים איבערבעטן, ווען ער איז געזעסן אין תפיסה. ווייל ער האט זיך געכאפט ער האט געטוהן א גרויסע עוולה, ווייל אמת מען מעג טאקע יענעם סטראשען אז מען טאר נישט אבער אזוי האט ר' מאטעלע געהאלטן וועגן דעם האט ער עס געלאזט טוהן, אבער אז ס'קומט לידי מעשה מוז מען וויסן ווען איך שטעל מיך אפ, און אז יענער נעבעך געזעסן איז ער אים געקומען וויזיטן אין תפיסה און האט אים איבערגעבעטן, ער האט געשיקט דעם הערש בער אבראהאם אז ער זאל אים איבערבעטן, האט אייזיק איצקאוויטש געזאגט קוק איך זיץ דא אין תפיסה מען האט צוגענומען מיינע קינדער מען האט זיי אנגערייצט אויף מיר וואס איך מיין וואס איז דער איבערבעטן צו דאס, צוויי טאג שפעטער איז ער געקומען מיט א מנין. קומען דארטן דער ווארדען זאגן אז ס'דא א ביג ראביי דעט וואז היער טו דעיס עגאו און ער איז דא מיט א מנין, געמיינט אז מיט א מנין אז מען בעט יענעם איבער איז מען יוצא, ניין ניין מאטעלע דו פערד דו גראבער שטריק, דו מיינסט אז מען ברענגט א מנין מוז יענער מוחל זיין? ניין, דארף בעטן דריי מאל און טאמער נישט איז מען נישט מער נזקק צו אים, און אז מען ברענגט א מנין דעמאלטס איז עס נאך שטערקער ווייל ער דארף מוחל זיין. אבער טאמער זיצט ער נאך אין תפיסה און ער איז נישט ארויס און דו האסט נישט תשובה געטון, אלס וואס זאל ער דיר מוחל זיין? ער זיצט דאך נאך דארט, הוא עצמו חזר עליו לשרפו מיכל קאכיל מיניה, ער זיצט דאך נאך אין תפיסה, רבונו של עולם. קיצער יענער האט עס געזען האט ער געזאגט פארן ווארדען לאז אים נישט אריין, כ'וויל נישט אים און נישט זיין מנין. שטייסט, ער האט געמיינט ער וועט זיין א חכם, ער וועט ברענגען א מנין, ממילא מוז יענער מוחל זיין, ס'איז מער א ענין, אבער נישט ווען ער זיצט נאך אין תפיסה, ער וואס האט אנגעדרייט די גאנצע זאך מען זאל איינזעצן א איד, און ער איז דער פרומער, דאס איז די פאלשקייט וואס ס'הארט מיך, איך האלט פון ר' אהרן אז ער איז זייער א וואוילער מענטש, און איך האלט פון זלמן לייבן ער איז אויך א וואוילער מענטש, ער לאכט פון גאנצע תורת משה, און ער זאגט איך לאך דערפון, ער זאגט ער אפן, כ'האב נישט קיין טעם פארוואס איך מעג גיין צו ערכאות, נאר איך לאך פון תורת משה, דעטס איט, וועדער יו לייק איט אר נאט, אבער ער קומט דיר נישט פארקויפן פרומקייט, ער קומט נישט, איי ער וויינט דארטן שענא רבה דארטן יום כיפור, דאס איז ווייל דער פאטער האט אזוי געטון איז ער צוגעוואוינט, אבער עס מיינט נישט ערנסט, דערציילט אמאל דער קלויזענבורגער רב האט זיך צופייערט האט ער געזאגט טאטע כ'שעכט מיך פאר דיר, איך, מיין ווייב מיט די קינדער, שרייט א קינד ניין טאטע וואס איז מיט דיר? ס'איז נאר א דזשאוק, ס'מיינט נישט ערנסט, איטס אנלי א סעיאינג הייסט דאס. דאס איז וואס איך, איך האב מורא'דיג ליב די גאנצע הנהגה פון די אלע רבנים וואס זיי טרעטן אויף די תורה, אזוי ווי דער מונקאטשער רופט דעם אייגענעם טאטן צום בגץ, פארוואס? ווייל דאס שם הקדוש ס'פאר אים מער ווי כיבוד אב ואם. עס זאגט ער דאך כאטש אויס, ווייסטו ווי דו האלטסט מיט אים, ווייסטו דו טארסט נישט גיין מיט אים און צו אים. זיי קומען זיך אן דער מאטעלע און דער פרומער און רפרפרפ ער האט איינגעזעצט א איד אייזיק איצקאוויטשן האט ער איינגעזעצט ער האט געהייסן פאר דעם האגער משה האגער ער זאל אים איינזעצן אין תפיסה יעצט וואס זיי האבן געטון איז זיי האבן גענומען די קינדער זיינע זיי האבן זיי פארסמט אז זיי וויל נישט רעדן מיטן טאטן נו ווער וועט אויף דעם באצאלן ר' מאטעלע אויף דעם איז ער דיר נישט מוחל זיין און דאס איז וואס איך וויל זאגן. ס'איז געווען אמאל א קעיס וואס א קינד מ'האט אים אדאפטעד און געבוירן געווארן ווי ער איז און געקומען זיך שלאגן אין קאורט. די דזשאדזש האט געזאגט ס'איז זייער א שווערע קעיס, נעם א קינד ער איז אלט צוועלף דרייצן יאר, מ'האט דאך אים טאקע אדאפטעד, מ'האט אים ארויסגעווארפן יעצט וויל מען אים צוריק, וואס טוט מען דא? זאגט ער איך וועל פרעגן דעם קינד אליינס, פרעגן צו וועלכע עלטערן ווילסטו גיין צו די וואס האבן דיך אדאפטעד צי צו די וואס האבן דיך ארויסגעווארפן פון שטוב? קינד האט געלאזט א טרער און געזאגט איך גיי צו מיינע אמת'דיגע עלטערן, האט מען אים געזאגט דו האסט דאך געהאט שלעכט דארטן זיי האבן דיך ארויסגעווארפן און מען האט דיך געשלאגן מיט אלעם, א קינד וויל האבן די אייגענע עלטערן, איז דא אזויפיל סייקאלעדזשיסט זיי לערנען אויס די פרויען, פייטן מענער, איך קען א קעיס דא, א חבר מיינער האט שוין געהאלטן דריי קינדער ביים ממש ביי שידוכים און מען האט אויסגעלערנט זיין ווייב זאל אזוי טון און אזוי טון און אזוי טון, בראכן די שטוב, אלע דריי זענען אראפ פון אידישן וועג, ס'נישט דא קיינער וואס האלט אידישקייט, פארלוירן די שטוב, וואס האט זיך געקענט איינהאלטן נאך א יאר צי צוויי, נאר די סייקאלעדזשיסט קריגט פאר דעם גרויס געלט, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, יעצט מ'האט געדארפט טרענספלענטן איינעם א ניר, איז געווען אונטערגעשריבן שרגא האגער, געווען אונטערגעשריבן דארטן, ס'איז געווען צען רבנים, ווי דער דאקטער, רבנים פארשטייען שוין וויאזוי מ'טרענספלענט נירן, ס'איז דאס משוגעת וואס דא גייט פאר, די זעלבע זאך איז געשען יעצט דא ביי דעם, ביי די ארגענעזעישאן. וואס רופט זיך גע'עוד'ט? ווער איז אונטערגעשריבן דארטן? אונטערגעשריבן שרגא האגער. שרגא האגער איז א חזיר א מנוול ער האט געזאגט אז מען זאל נישט אויסזאגן מען טאר נישט גיין צו ערכאות מען זאל לאזן מאלעסטן קינדער אלעס איז מותר און ער האט געמאכט געלט אויף דעם ער האט זיך געוואלט בויען א שול איך האב עס אפגעשטעלט אויף ער האט געהאט כ'מיין פארטי סעווען צי פארטי עיט ביי פארטין די שכנים האבן אים נישט געלאזט זי געמוזט מופן אויף פיפטי פיפט סטריט. דער שייגעץ גייט פירן א גוד דעיט, מען גייט צוגיין צו די קינדער און זיי אויפפיקן אויף שבת, און זיי צו געבן גודי גודי'ס און מיט זיי אהיים נעמען, און מ'מוז אראפ אריין שטופן אין תחת, און דאס קינד האט מורא ארום צו דערציילן. אזאלעכע זאכן דארפן נעמען פראפעשענעלס. מען האט מיך געפרעגט איינער פון די גרויסע גאווערמענט אפיסערס האט מיך געפרעגט וואס איך זאג צו די עמודים, זאג איך אים איך האלט נישט דערפון גארנישט, פרעגט ער פארוואס, זאג איך אים הער אויס, ס'פירט עס א מענטש וואס ער איז אין ביזנעס, ס'פירט עס א מענטש וואס ער האט ווען מ'זאגט פראטעקציע ביי מענטשן, טאטע איז געווען א פאליס, ער איז א פאליס, ס'פירט עס נישט קיין פראפעשענעלס, איך זעה נישט די פראפעשענעליזם, איך זעה נישט אז ס'זאל עס פירן א סייקייטריסט, א סייקאלעדזשיסט, ער וועט ברענגען א סייקייטריסט זאל רעדן, א סייקאלעדזשיסט זאל רעדן, דעטס נאט אן ארגענעזעישאן, זאגן זיי יו נאו, יו קאם טו טינק אוו איט יו אר רייט. זיי האבן דאס א גרויסער דאקטאר פארשטייער. און מ'וועט עפענען. איך ארבעט יעצט מיט עפענען אפאר אזאלכע. ארגענעזעישאנס. און דאס איז זייער וויכטיג אז מ'זאל וואטשן יעדע זאך וואס עס גייט ארויס נאך רבנים האבן אונטערגעשריבן. וואס פארשטייט א רב צו ניבול פה? וואס פארשטייט א רב אז איך האב געזאגט א פיפיק מיט א קליטאריס מיט דאדעם? וואס פארשטייט א רב צו דעם? א רב איז דאך א הייליגער מענטש. צו זיין ווייב פארשטייט ער נישט, צום שכן'ס ווייב פארשטייט ער. א נבלה. עניוועי, די זעלבע זאלט איר וויסן איז דא וואס דא גייט פאר די גאנצע צייט יעצט, מען מאכט נאך אן ארגענעזעישן, נאך אן ארגענעזעישן, זיי גייען ארויסהעלפן די פרויען וואס זיי האבן נישט קיין מענער, צו זענען צוקריגט, צו דיווארסט, צו סעפערעיטעד, ס'איז א באנדע בהמות, ווער קען זיך אין דעם מישן? דארף דאך זיין היילי פראפעשענעל, און ווען מ'איז היילי פראפעשענעל דארף מען אויך זיין ערליך. ווייל די פרויען באקלאגן זיך אז מ'געט זיי נישט גענוג סעקס, לאוו, וואטעווער, און זיי זאגן דער מאן, דער מאן, דער מאן, דערווייל האט זי פרעשור פון אן אנדערן. איך געדענק א פרוי איז אמאל אראפגעפאלן אין פלארידע, זי האט זיך צובראכן א פיס דארט אין א גרויסן האטעל, שפעטער דער טאטע האט געמאכט גראד א בענק אקאונט. פאר א לאוסוט, שפעטער פרעג איך יענעם דעם זוהן וואס איז געשעהן, זאגט ער וואס הייסט? די לויער האט געזאגט זי האט געהאט א סלייט סטראוק און זי איז אראפגעפאלן, גיי פרואוו אז נישט און זי האט נישט געמאכט א פעני, די זאך האט דאך צוויי צדדים, מען דארף אהעררופן די מאן און מען דארף פרעגן וואטס גאוינג אן, ביפאר יו נאו איט וועסטו זעהן אז איר קוועטשט עפעס דער שיך, אדער לויפט איר איינער נאך, אדער האט זי א מאמען וואס זי פארדרייט איר א קאפ, אדער האט זי א טאטען וואס ער פארדרייט איר א קאפ, אדער איז זי געוען אמאל מאלעסטעט אויכעט. נאט גאנע טעל יו די טרוט, יו דאנט יוזשעלי גיוו אוט די טרוט. און דאס איז וואס איז אונזער פראבלעם, אונז האמיר שוין, אונז ווייס מיר שוין אז אונז זעמיר אן די ראנג טרעק, אבער ווי און האו, דאס דארף מען נאך אנהייבן זיך צו לערנען. גיין נעמען רבנים און זיי שרייבן אונטער אויף קידני טרענספלענטס אז יענער ברויך א קידני, פון וואנעט ווייסט די רבי, האט ער עס געזעהן אין יורה דעה, יעדער טרייט צו העלפן די פרויען, און עט די ענד אוו די דעי נעמען די פרויען גוט עדווענטידזש פון דעם. מען וויינען זיי די נעבעך און מילא האט מען רחמנות אויף זיי און מען גיבט זיי נאך, מען טרייט אריינצולייגן זיינע געפילן אין די וויינען פון די פרוי, עט די ענד אוו די דעי איז עס א סיריעס פראבלעם ווייל עטס כאפטס נישט וואס זי וויל אפילו. דיין לוי' בחיתן והודו לזכר קדשו, ער רעדט אינגאנצן פון אן אנדערע זאך, זי האט איינער אין די פעמילי וואס רודפ'ט איר, און דערווייל מיינט מען אז ווער רודפ'ט איר? דער מאן. ס'איז גרינג אנצולייגן אויפן מאן, אויף איר מאמען, צו אויף איר טאטן וועט זי נישט אנלייגן, מילא זעהט מען ס'זאל זיין א גט, מען זעהט ס'זאל אלעס זיין, מען זעהט די קינדער זאלן זיין סעפערעיטעד, מען רייצט אן די קינדער, די קינדער ברויכן נישט דעס, די קינדער דאונט קעיר צו די טאטע און מאמע קריגן זיך צו נישט, דעי וואנט טו נאו וואן טינג, ווי איז אונזער סופארט? ווי איז אונזער ווי מענטשן וואס זיי קוקן ארויס אויף אונז אז אונז זאל מיר וואקסן גרויס און פיין, דאס איז די פראבלעם. שוין, יעצט, ס'איז געווען יעצט א חתונה וואס רבי ישראל דער וויזשניצער רבי, ער איז דארטן א זיידע, געמאכט א טשערנאבלער מנהג, דער מצוה טאנץ, איך זע טשערנאבל האט געהאט אסאך פיינע מנהגים, איך ווייס דעם, כ'בין געווארן א טשערנאבלער חסיד, קודם שטופן תחת קען מען פאר יעדן, דאס איז מנהג טשערנאבל, איך האב געזען אין סקווער, גער פילט זיך פירט זיך דאך אלעס ווי טשערנאבל, אלעס וואס דו דארפסט טון איז, שבת אינדערפרי אויסזאגן תהילים, און אין טאהש זאגט מען אויך אויס תהילים. זייער גוטע מנהגים דארטן, אז מען קען שטופן מיט קינדער, wow! דעט וואס דעטס די בעסט אוו אלל, נעבעך, דאס איז חסידות, שעים אן דיס האול טינג, באט עניוועי, לאמיר נישט פארקריכן יעצט. נאכדעם האבן זיי נאך א זאך, א מצוה טאנץ, וויל ענק זאגן, ווער ס'האט געזען די פיקטשערס, זעט ווי די כלה שטייט, טויזענטער מענטשן טאנצן פאר איר, און זי גייט נישט אנגעטון, צוגעדעקט מיט א שלייער אויך נישט, ווייל ס'איז דאך א טאג פאר די חתונה. יעצט, איך רעד שוין נישט פון די הלכה'דיגע זאכן צו ס'איז אויסגעהאלטן צו נישט, איך מיין, איך קען מיך שוין נישט אויס אין די זאכן, נאר איין זאך קען איך דיר זאגן, אין אונזער שולחן ערוך איז עס נישט אויסגעהאלטן, באט איין זאך וויל איך ענק זאגן, איינער האט מיר געזאגט דאס ער איז א משפחה מיט די כלה, די כלה האט געזאגט ווען ס'עפנט זיך די ערד אונטער איר וואלט זי אריין געטאנצט און קיינמאל נישט ארויסגעקומען. עטס ווייסט ווי פארשעמט א אידישע טאכטער איז? עטס האטס נישט קיין השגה, א אידישע טאכטער האט אין זיך חן מיט צניעות, און אז טאמער גייסטו טאנצן, מענער טאנצן פאר איר, און זי איז אינגאנצן אויפגעדעקט, כ'מיין, זי קען זען די מענער, די מענער קענען זי זען, פילט זי אז די ערד זאל זיך עפענען, און טאנצט זי אריין. דאס האט טשערנאבל איבערגעלאזט ירושה. איך ווייס שוין היינט גארנישט. וויאזוי קומט שווארצע שטיוול אין סקווער? יעצט, ר' פיניעלע סטילער איז געווארן אן איידעם ביים בעלזער רב. ביי ר' ישכר דוב. יעצט, ער איז געגאנגען צו די חתונה, אונטער די חופה איז ער געגאנגען מיט לאנגע הויזן אזוי ווי מ'איז געגאנגען אין סטילע. ער איז געגאנגען אין די מקווה אינדערפרי, און געקומען די חברה און זיי האבן אים צוגעגנבעט די הויזן און אריינגעלייגט דארטן אויפן פלאץ פון די הויזן האבן זיי אראפגעלייגט קורצע הויזן מיט ווייסע זאקן. נו, האָט ער דאָך געהאַט אַ פֿאַרלעגנהייט, װאָס זאָל ער דאָ טאָן? אין סטיל איז נישט געגאַנגען מיט קײן קורצע הױזן. בקיצור, איז ער געװען אין אַ פֿאַרלעגנהייט, האָט ער זיך מײשבֿ געװען, אַז ער האָט אָנגעטאָן שטיװל, אַזױ װי די אַלע מענטשן, װאָס האָבן נישט געװאָלט גײן נישט מיט קורצע הױזן און װאָס האָבן נישט געװאָלט גײן מיט לאַנגע הױזן, זענען געגאַנגען מיט שטיװל. יעצט, באמת, שטיװל, דאָס איז אַ לבֿוש, װאָס מע האָט גענוצט װינטער, װײַל ס'איז געװען זײער קאַלט אין די רוסישע קעלט, און אױך די. פויערן און די וואס זענען געלאפן מיט פערד, אין אמעריקע איז אויך אזוי, די אלע וואס זיי לויפן מיט פערד גייען מיט די הויכע שטיוול, אין פעקט די סקווערע פלעגן אמאל קויפן פון די מענטשן וואס מען פאבריצירט עס פאר זיי וואס זיי פארן ארום מיט פערד, אין אמעריקע הייסט עס הארסבעק ריידערס, פון דארט פלעגט מען באקומען אמאל אין סקווער די שטיוול. דעם איז געווארן א גאנץ חסידות סקווער אז מען מוז גיין מיט די שטיוול, עד כדי כך אז די רבי גייט נישט מיט די שטיוול אינדערהיים טוט ער עס אויס,

אז די כלה זאגט זי שעמט זיך, עטס ווייסט וואסערע א שלעכטע געפיל דאס איז א כלה א טאג פאר די חתונה, זי פילט זיך זייער געהויבן מיט אלעם, און אלל אוו א סאדען מוז זי שטייען אין פראנט פון מענער, נאו, ס'איז דא אסאך מנהגים וואס מ'האט געהאט אין אסאך שטעט און מ'האט עס מבטל געווען, ס'איז דא מנהגים וואס מ'האט געמאכט אן ענדע טו איט, און ס'איז דא מנהגים למשל אין טשערנאבל האט מען אויסגעזאגט תהלים יעדן שבת אינדערפרי, איך זעה נישט אז יעדער איינער וואס געהערט צו טשערנאבל זאל אויסזאגן יעדן שבת אינדערפרי תהלים, איך דענק אין טאהש. טאהשער רבי האט אויך אויסגעזאגט תהילים יעדן שבת אינדערפרי, עס האט געדויערט בערך א גאנצע צוויי שעה ביז די רבי האט אויסגעזאגט דעם תהילים אז דער עולם זאל זיך צוזאמקומען און מען זאל קענען זיין צו צוועלף אזייגער גרייט צום דאווענען, און דאס איז דאך אלץ דזשאוקס די גאנצע זאך. יעצט א פרוי קאלט מיך אן און זי דערציילט מיר אז זי וואוינט אין א בילדינג, וואס אין דעם בילדינג איז דא אזוי, זי האט נעבעך א קינד וואס איז אראפ פון וועג, און נאך איינער איז אראפ פון וועג, זאגט מיר די פרוי, זי ווייסט דאך נישט פונקטליך פון וואס דאס קומט, זי הערט אז ס'קומט פון מאלעסטעישן, אמאל קען זיין ס'קומט ווייל די עלטערן זענען געווען צו שטרענג צו די קינדער, ס'איז נישט קיין חילוק זאגט זי, אבער איך וויל אייך זאגן הרב ראזענבערג, אונז מוז מיר אנהייבן מחנך צו זיין א נייעם דור אויף א נייעם סיסטעם, זאגט איר זאלט מיר גלייבן ערליך, ווען א טאטע פארלירט א קינד חלילה און באגראבט. אים איז נישט די אַרגסטע זאַך וואָס איז דאָ. ער איז נישט דאָ, ער איז דאָ געווען אַ פּאָר יאָר, און זיכער אַז ער איז אַ בן עולם הבא. די עלטערן האָבן, כאָטש ווי מע זאָגט, הנאה אַז זיי האָבן געהאַט אויפֿצוברענגען איינעם. יענע מאָל איינער, גרויסער צדיק, האָט אָנגעווינטשן איינעם זאָל האָבן אַ קינד, האָט נישט געהאַט יאָרן לאַנג קיין קינדער, און די סוף איז געווען אַז.

נישט בלייבן נאר אויף פינף יאר, זאגט ער די נשמה איז געווען די נשמה פון אברהם אבינו און איז אראפגעקומען אויף פינף יאר, און דאס איז געווען מתקן צו זיין וואס אברהם אבינו וואלט געווען געדארפט מתקן זיין אין די פינף יאר. האט זיך די אידענע און דער איד געפרייט, כאטש געהאט א נשמה, עס געכאוועט און געגעבן צו עסן, געוואשן נעגל וואסער, געזאגט מודה אני, זיי נאך געהאט. ברוך השם. יעצט דאס איז אויב מ'האט א קינד וואס האט זיך געפירט אויפן ריכטיגן וועג, טאמער איז ער נעבעך אראפ פון וועג און איז נאך א מחלל שבת, און ער האלט נישט תורה און מצוות, און ער שלעפט נאך אריין אנדערע אויכעט, און שוין פירט זיך אויף אז זיי מיינען ס'גייט אים גוט, און שלעפט נאך צו אנדערע אויך, און די עלטערן ווייסן נישט ווי מ'וועט נאך אנקומען מיט אים, ער קען נאך חתונה האבן מיט א גוי'טע, האבן שרצים, גוים, מיט אלעם, ער קען זיך נאך דרייען אין אלע. און מיט דראגס איז למעשה דאס איז די ערגסטע ווייטאג וואס מען קען האבן, איז האט זי מיר געזאגט אז זי האט נעבעך א קינד וואס איז נעבעך אראפ פון וועג נישט דא די מינע פעין רעליווער וואס זיי קענען איר דאס ארויסקלאפן און די זעלבע האט זי א חבר'טע א שכנ'טע וואס האט איר געזאגט די זעלביגע ווערטער. דעם דארפמיר אונז זעהן אונז דארף מען אנהייבן צו מאכן א סיסטעם אז אויסער דעם וואס מען טאר נישט ארויסווארפן בחורים מיט קינדער, דארף מען מאכן נאך א סיסטעם אויף וואסערע אופן בין איך מחנך מיינע קינדער, דאס זאל זיין גם כי יזקין לא יסור ממנה, עס איז מורא'דיג וויכטיג, און מען דארף באמת זיך אריינלאזן אין דעם פילד פון חינוך די מחנכים, אז דעם וועג וויאזוי מען האט אונז מחנך געווען איז אאוטדעיטעד, איז נישט געווען די נסיונות וואס עס זענען דא, איך זאג אייביג, קיינמאל האט א בחור נישט געוואוסט וואס א. פרוי האט ביי די בריסטן. היינט איז עס אפן, קענסטו זען איבעראל אין וועלכע באנק דו גייסט אריין, אין וועלכן סטאר דו גייסט אריין. נאך א מזל אז זיי דעקן צו דעם שפיץ, ס'וועט נאך קומען אמאל א צייט ווען מ'וועט גיין מיטן שפיץ אויפגעדעקט אויכעט. נו, אז מ'מוז מחנך זיין קינדער אין דעם דור, איז עס א מורא'דיגע שווערע טעסק. לאידך גיסא ווייזט עס א מורא'דיגע זאך אויכעט. דער רשב"א און דער ריטב"א אין זייער צייטן וואלטן נישט געקענט מיטמאכן אזאלכע נסיונות, זייערע תלמידים וואלטן נישט געקענט דורכגיין די מינע נסיונות. און בלייבן ערליך. והא ראיה, דער אייבערשטער האט זיי נישט געגעבן די נסיונות. פאר וועם האט ער עס געגעבן? פאר אונז. ווייל אונז זעמיר די עקביים, אונז זעמיר די פיס פון אדם הראשון, אונז זעמיר די זוילן, די פאדעשוועס, דאס נידריגסטע, און אז אונז טועמיר די קלענסטע זאך, איז עס א מורא'דיגע זאך, כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט. חיים וויטאל האט זיך אמאל באקלאגט פארן אר"י הקדוש, עס גייט נישט דאס, עס גייט נישט יענץ, צייט פון די ראשונים וואלט עס טויזנט בעסער געווען, האט זיך אנגערופן דער אר"י הקדוש צו ר' חיים וויטאל, זאגט ער, אונזער עבודת השם איז אסאך העכער ביים אייבערשטן ווי די ראשונים, ווי די רשב"א מיטן ריטב"א, פארוואס? זיי האבן דאך געלעבט אין אן אנדערע לאנד, אין אן אנדערע ענווייראנמענט, און מ'איז דעמאלטס געגאנגען, איך געדענק נאך ווען איך פלעג פארן אויף רוסלאנד די ערשטע יארן אין ניינטין עיטי, א פרוי געגאנגען צניעות'דיג אנגעטון, דער וואס נאו סאטש טינג אז א פרוי זאל גיין אויפגעדעקט איבעראל, נישט געווען אזא זאך. ניין איך געדענק איך בין געווען אמאל אין איינע פון די רוסישע שטעט מען האט איינגעזעצט א פרוי וואס איז געגאנגען מיט צי א קורץ קלייד היינט אז מען האלט זיך ערליך דער אייבישטער זיצט און קוועלט פון דעם איז דעם חינוך וואס מען האט געגעבן מיט פערציג יאר צוריק קען מען היינט נישט געבן ס'איז א נייער יצר הרע יעדער דור קומט א נייער יצר הרע נייע פראבלעמען און מען דארף פייטן מיט נייע וועגן דאס דארף טוהן די עיני העדה די רבנים נישט דאס וואס איז געווען אמאל און יעדע פאר יאר פאלן די דורות. און מען דארף וואטשן. יעצט א מענטש דארף מאכן חשבון, מען געט אים א ציגרעטל ער וועט ווערן היי, און וואס געשעט ווען דארפסט צוריקקומען צו ריאליטי? דער פראבלעם גייט נישט אוועק, האסט יעצט נאך א פראבלעם, וויאזוי דו ווירסט פטור פון דראגס, דאס איז זייער זייער שעדליך, א מענטש דארף וויסן אז דו האסט א פראבלעם, יו העוו טו ווארק וויט איט, גיי צו סייקייעטרי, צו סייקאלעדזשי, גיי צו מענטשן וואס האבן שוין מיטגעמאכט דעם פראבלעם, באט די סעלושען פון א ציגרעטל אדער אביסל אריינשטעכן זיך, דעטס נאט גאנא העלפ עניטינג. ס'איז למשל די טרעפיק, ס'איז דא געווען יעצט נעבעך א קינד וואס מ'האט איבערגעטרעטן אין קרית יואל, געבן פאר א בעיביסיטער, ס'האט זיך א קינד אויסגעבעטן, ס'איז נאך אסאך יארן, מ'האט אריינגענומען אן אדאפטעד קינד, ס'איז א גאנצע אריכות מיט דעם קינד, ס'איז א פלפול איום ונורא. די שאלה איז נאר וויאזוי איז דאס קינד אראפ פונעם באס אליינס? האט מען דען נישט ארויפגעשטעלט איבעראל א באס רעבע? האט מען דען נישט ארויפגעשטעלט א פרוי וואס זי פארט מיט, אדער א מיידל? וויאזוי האט מען דיסטשארדזשט א קינד אליינס אין די גאס אויף גאט'ס וועלט? ווער האט דאס ערלויבט? נאר דער תירוץ איז, נישטא קיין געפילן פאר יענעמ'ס א קינד, געהארגעט געווארן, געהארגעט געווארן, איפטער פיפט, רבי'ן געזונט, דאס איז דער אומגליק. דאס קינד איז נעבעך א גרויס רחמנות ווייל ס'איז געשטארבן על לא דבר, ס'וואלט ווען געקענט לעבן. נאטינג ריעלי ראנג וויט דיס טשיילד, נאר דאס אז די עלטערן האבן נישט. געבן פאר א גוט געניק א גוטן בעיביסיטער. בעיביסיטערס מיינען אויך איטס נאט א דזשאב, מען נעמט איבער א קינד, יא איך וועל אראפגיין, איך וועל נישט אראפגיין, איך האב נאך צען אנדערע קינדער, איך קען נישט אראפגיין, ביי יעדן קינד וואס וועט ארויפקומען, איטס אל ראנג. און געבן די אמעריקאנער און די מאדערענע, און אפילו די גוים להבדיל, טראגן זייערע קינדער אין סקול, זיי פארלאזן זיך נישט אפילו אויף א באס, ס'איז א גאנצע מיטינג דער, פיקט דעם אויף, צוויי.

און ער האט אנגעהויבן וואס הייסט און ער ע הער און ער פארשעמט וויזשניץ, זאגט אים יענער הער אויס איך האב ליידער דריי קינדער וויקטימס און אין וויזשניץ איז עס געשען, האט ער אפגענומען די תלמוד תורה האט מען אים אראפגענומען דארטן אינעם בוילער רום, איז איך זעה נישט וואס איז די פראבלעם אז ער רעדט, ער רעדט נישט אזוי ווייל ער הערט נישט, איך הער אויס, ישראל האט אים דערלאנגט דעם ערשטן פאנטש, די האגערס מוזן זיך אויסלערנען וואו זיי זענען ראנג, זאלן זיי זיין א מודה על האמת. יעצט מדינת ישראל ארבעט מורא'דיג אז מ'זאל ארויפברענגען ר' נחמנ'ען, זיי טוען אן גרויסע שטיקלעך יעצט אין אוקריינע, מ'וועט נאך שיסן אפאר מענטשן נאך, זיי האבן געמאכט אין ארגענטינע אן אויפשטאנד, ווען זיי ווילן אידן זאלן אנטלויפן מאכן זיי א גאנצע מאנעווער, ווען ס'איז אין דייטשלאנד דאס איז אויך זייער, זיי ארבעטן מיט די אראבער זייער גוט, למעשה איז אזוי, ווילן ארויסברענגען עמטליך, אזוי ווי זיי האבן ארויסגעברענגט דעם חידא, ביים חידא האבן

סטאק מיט אזוינע. אויף דעם האט מען געדארפט פארן. הייסט, שיניעווער רב פלעגט זאגן, ער איז געווען זייער א שארפער מענטש, האט ער געזאגט אז ער זעהט אויף א זאך א הכשר איז א סימן אז ס'האט אן ערנסטן חשש און מ'דארף עס מכשיר זיין. אזוי האט שיניעווער רב געזאגט. די זעלבע דא אויך. מ'זעהט אז רבי נחמן דארף צוזאגן ער וועט ארויסשלעפן פון גיהנום. מסתמא איז עס א פלאץ ווי מ'גייט איז דארט איז א גיהנום און מ'קען אריינפאלן אין גיהנום איז מ'דארף האבן רבי נחמן זאל אים ארויסשלעפן. יעצט לעומת.

ווער איז נאך געבליבן? און ער פלעגט באווייזן גרויסע מופתים. א איד האט מיר פארציילט אין פראנקרייך, ער האט געהאט עפעס געשוואלענע פיס מיט זאכן און די הויט האט זיך אים געשיילט, האט ער געזאגט, כ'האב מקובל אז צו דעם דארף מען נוצן ציין פאסטע. האט גענוצט ציין פאסטע און יענער איז געזונט געווארן. ס'איז געווען אלס אביסל צוריק צו ברענגען דעם עולם צו אידישקייט. שפעטער אמאל איז געקומען אן אנדערע איד און ער האט פארציילט אז ער האט די זעלבע זאך פאר דעם איד, זאגט ער, נוץ ציין פאסטע און ס'האט נישט געארבעט. געגאנגען צום בילגורייער רב, זאגט ער, נישט די ציין פאסטע העלפט, איז דאס אז ער האט געפאלגט. עכ"פ איז געקומען א איד א בחור וואס ער איז געווען גאר א חשובער בחור א תלמיד פון ויגד יעקב, וואס האט געקענט דעם בילגורייער רב, בקיצור האט ער געוואלט אריינגיין, פרעגט אים דער איד מען קען אריינגיין יעצט צום בילגורייער רב, זאגט ער ניין ער האט זיך אראפגעלייגט, פרעגט ער ער שלאפט מען דארף אים אויפוועקן, ער האט זיך נאר אראפגעלייגט, זאגט ער אויב אזוי גיי זאג אים אז דער און דער בחור איז דא, דער גייט ער אים זאגן דער און דער בחור.

האט ער זיי געזאגט זאלן בשום אופן נישט פארן, די סוף איז געווען אז זיי זענען אלע געהארגעט געווארן, פרעגט ער דעם בילגורייער רב, קענט איר מיר דאס מסביר זיין, דאס אז בעלזער רב איז געווען א איש קדוש מאוד איז דאך זיכער, און דאס אז ער האט פארראטן מיין טאטן מיט מיין זיידן איז דאך אויך זיכער. האט בילגורייער רב זיך אראפגעבויגן דעם קאפ און ער האט אנגעהויבן צו וויינען און ער האט געזאגט אזוי, ווען איך בין געווען אין באכנע אין געטא מיטן רב האב איך אים געזאגט קוק ווי ס'איז אלץ דא אזוי שווער מיט דעם מיט יענעם,

אמת אז זיי זענען אין די בלינד זיי מיינען אז זיי זעען דעם אמת האט ער געזאגט דאס הייסט הסתר אסתיר פני דאס האט מיר רבי אהרעלע געזאגט אין באכנע אין געטא האט ער געזאגט פאר דעם אינגערמאן, זאלסט וויסן דעם בחור זאלסט וויסן אז דאס איז עס יעצט איז מקיום געווארן דער הסתר אסתיר נישט די צדיקים האבן געוויסט אז זיי ווייסן נישט און זיי זענען געווען אזוי בלינד אז זיי האבן אפילו נישט געוויסט אז זיי ווייסן.

מוז זיין אזא האסטער האסטער אויכעט. און דער אמת איז כלל ישראל האט זיך אזוי שיין צוריק געבויעט נאכדעם, ס'איז ממש א נחת צו קוקן וויאזוי כלל ישראל האט זיך צוריק געבויעט, ווייל נארמאלערווייז נאך אזא מין ירידה וואלט יעדער געדארפט אוועקגיין פון אידישקייט, זאגן רבונו של עולם האסט נישט געוואטשט אויף אונז, אונז וויל מען נישט וויסן מער, דערווייל ניין, ס'האט זיך אזוי צוריק געבויעט, איז קיינמאל נישט געווען אינדערהיים אזויפיל תורה וויפיל ס'היינט דא, און ס'איז קיינמאל נישט געווען אינדערהיים. אזויפיל יראת שמים וואס איז דא ביי די וואס זיי זענען יראי שמים, כ'רעד נישט פון קיין רבנים, און די דקדוק פון מצוות, כפל שמונה ציצית, א לולב, אן אתרוג, תפילין, מקשה, די אלע זאכן איז נישט געווען אינדערהיים, און דאס קוקט דער אייבערשטער אראפ און ער זאגט, יא, איך האב ענק געשלאגן און געפראסקעט, און די מדרש זאגט, און דער אייבערשטער ווארט צו הערן וואס אידן זאגן.

אבל אנחנו ואבותינו חטאנו, זאגט די מדרש ווען אידן זענען מקבל אויף זיך דעם גזר און זאגן אבל אנחנו ואבותינו חטאנו לייכט עס אויף אלע עולמות עליונים ותחתונים און אין דעם זכות,

כ'האב געזאגט יענעם האסט מיר געגעבן אסאך חיזוק, וויל איך עס ארויפלייגן אויפן האטליין, מענטשן וועלן זיכער הנאה האבן פון דעם בעלזער רב'ס ווארט, אז דער ס"מ זאל נישט וויסן וואס טוט זיך, און אז דער ס"מ זאל אפילו נישט וויסן אז איך ווייס נישט דעם אמת. איצט די וואך וועט זיין אביסל א קלענערע שיעור ווי געווענטליך, ווייל איך בין שוין ווידער אונטערוועגנס וועגן מקווה'ס מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און איך פרוביר, אזוי ווי מ'זאגט, צו זיין אפ טו דעיט. גערעדט. און די ריכטיגע מלחמה קעגן פעדאפיילס מוז אנגעהאלטן ווערן בכל תוקף ועוז. דא איינער וואס האט מיך נעכטן געלאזט א מעסעדזש, ער הייסט סיני, ער איז פון די ועד הפיפיק אין כ'ווייס אין לעיקוואוד, שוין, לאזט א מעסעדזש, ס'איז זייער א שמוציג מויל, זייער אהער זייער אהין, יעצט סתם אזוי ענטפער איך נישט פאר יעדן, נאר כ'האב שוין געענטפערט זעקס יאר מיין שיטה און יעדער פארשטייט עס שוין ברוך השם, נישט יעדן איינעם ענטפער איך יעדער, אזוי ווי איך הער ער איז די גאנצע ועד הפיפיק האב איך אים געזאגט, איך הער וואס דו זאגסט, כ'זאל רעדן איידלער? פרעג איך דיך, דו ווייסט אז מיט איידל רעדן פארשטייט קיינער נישט? דו ווייסט וויפיל טעלעפאנס איך האב באקומען אז ווייל דו האסט אנגעהויבן צו רעדן אז מ'שטופט אריין דעם פיפיק אינעם תחת, דאס איז משכב זכר? ס'געווען עלטערע מענטשן וואס האבן נישט געוואוסט וואס דאס איז. כ'האב געזאגט, אן עלטערע איד, ער פלעגט עס טון פאר אלע קינדער, האט נישט געוואוסט ס'איז די גרעסטע עבירה. סאו אז דו ווילסט נישט הערן. דארפסטו נישט אויסהערן. און איך וויל דיך פרעגן נאך א זאך, דו ביסט משמרת הצניעות, זאג מיר, פארוואס זעצטו נישט איין, איך האב אים געזאגט אפאר נעמען, פארוואס זעצטו נישט איין די מענטשן, די קען מען נישט איינזעצן, ווייל דער, דער האט קאנעקשאנס, דער אהער, דער האט געלט, זיכער ביסטו דאך גארנישט, ביסט דאך א דרעטליגער, לויפסטו נאך דעם ארעמאן, און אים ווילסטו צודריקן, און אויף דעם באדסטו דיך, און די שטאט איז פול מיט זנות, און דו האסט א פראבלעם וויאזוי איך דריק מיך אויס. האב איך אים געזאגט, לאמיך דיר עפעס זאגן, קום ארויף, קום ארויס, וויפיל מענטשן האט עטץ געראטעוועט, קום ארויס, וויפיל מענטשן האט עטץ צוגעשטעלט פון זנות, קום ארויס, וויפיל מגידי שיעורים האט עטץ צוגעשטעלט פון זנות, קום ארויס, וויפיל כולל אינגעלייט זיי גייען נישט מער מיט זונות, און אז דו ביסט געווען דער וואס האט עס געטון, דעמאלטס וויל איך הערן וואס דו זאגסט. דערווייל ס'איז געווען סאשער, מ'האט מטמא געווען זיין קינד, ער איז געגאנגען צו ענק, עטץ האטס געזאגט מען קען גארנישט טון, ווייל יענער איז פון די חשוב'ע משפחות, קאוקא. און סאשער האט זיך גענומען די לייצן אין די הענט און ער איז אליין. אריינגעגאנגען און ער האט ענק אלע אנגעפיפן און אים איינגעזעצט אויף עלף יאר צו דרייצן יאר, ער האט טאקע עוקר געווען, ער האט נעבעך געמוזט עוקר זיין פון לעיקוואוד, אבער ער לעבט א גוטן טאג אין דעטרויט, סאו קום מיר נישט אן, גיי אט די אלע מוסר זאגערס, ווילסט קויפן א הויז? סקאסט צען מיליאן דאלער, האסט דאס געלט? לייג אראפ, נישט הייבן אן נעגאושיעטן, האנדלען, שמאנדלען, דאס איז נישט פאר מיר, דער נאמען וואס עטץ האטס, משמרת הצניעות אין לעיקוואוד, איז די ארגסטע נאמען וואס איז דא, אשת איש זענען דארט. מזנה, ס'איז דארטן דא א זונה וואס זי גייט ארום, זי רייצט אן די אלע כולל אינגעלייט און יעדער האט פאר איר מורא ווייל זי האט שוין מיט יעדן געזינדיגט. א גוטן און א פרייליכן שבת, שבת פרשת תולדות, און איר זאלט וויסן, תולדות איז מען זאל וואטשן די קינדער, דאס איז די גאנצער סוד פון תולדות, האט מיר א איד היינט געזאגט, כ'האב גערעדט וועגן שידוכים, ס'גייט אביסל שווער, האט ער געזאגט, וואס מיינסטו, דער אייבישטער איז ביזי שרייבן נאך א סדרה און נאך א סדרה און נאך א סדרה, דער אייבישטער האט אונז אראפגעלייגט א כלל, זאלסט געדענקען. שידוכים פֿיר איך וויאזוי, דאס וועסטו קיינמאל נישט וויסן. פיגער אויס וויאזוי מ'האט אריינגעשטעלט ביי לבנ'ן אין שטוב די גרעסטע צדיקת, ותצחק שרה בקרבה, בקרבה איז אותיות רבקה, שרה אמנו האט זיך געשעמט ווען זי האט געזען זי האט אן אזא צדיקת ווי רבקה אמנו, שטעל דיר פאר אין א הויז פון אזא לבן הארמי צו זיין אזא צדיקת, זאגט ער וועגן דעם שרייבט עס דער אייבערשטער ווייל פאר דו גייסט נאך אריין אין אידישקייט און די מצוות עשה'ס מיט לא עשה'ס זאלסטו איין זאך געדענקען, קען די גרעסטע סוד איז שידוכים ענד יו וויל נעווער פיגער איט אוט, איז די זעלבע דא אויכעט קינדערלעך, עטס דארפטס וויסן די גרעסטע מצוה וואס א טאטע האט איז וואטשן זיינע קינדער, וועגן דעם איז דא א פרשה פון תולדות ווען מען וואטשט ווען נישט די קינדער, ווען שרה אמנו זעהט ווען נישט ווי ישמעאל האט געוואלט מאלעסטן יצחק'ן, וואלט מען אונז נישט געהאט קיין יצחק אבינו. כ'בין דא יעצט אין איסטאנבול, בעל שם הקדוש איז געפארן לארץ ישראל. איז ער ווי אונז געבליבן סטאק אין איסטאנבול, גיי מיר שוין קיין ארץ ישראל, סאו אונז גיימער דאך אויפן דרך אויפן בעל שם הקדוש וועג, סאו קודם פארט מען דורך איסטאנבול, וואס איז זיכער איז זיכער, יעצט איז אזוי, למעשה א גאנצע נאכט אויפן וועג פארנדיג אין פליגער האב איך געטראכט, אזוי ווי איך האב אויסגעלערנט לעצטנס, אז אונז זעמער די וואס אונז לויפמער נאך די חזירים, און נישט דאס אז די חזירים זאלן אונז נאכלויפן, אמאל פלעגט מען אונז נאכלויפן דורך. מסר'ן און אהער מיט אהין, האב איך יעדן געזאגט, האב נישט קיין מורא, שריי צוריק, דו האסט מער וואס צו פארקויפן קעגן זיי וואס זיי האבן צו פארקויפן קעגן דיר, ווייל צו דו ביסט א מסור צו נישט, דאס דארף מען נאך מברר זיין, דאס אז יענער איז א חזיר האט געשטופט פון קינדער, דאס ווייסט מען. איז צוביסלעך האבן מיר זיי צוריק גערודפ'ט און זענען שטיל געווארן, נישט דא מער, מען שרייט נישט נאך ברוך השם קיינעם, עניוועי, כ'וואלט זאגן די זעלבע דא אויכעט, אין ארץ ישראל זאגט מען הגנה איז התקפה, גייט יענעם א.

ער האט א זון וואס מ'האט אים נעבעך געטאטשט און ער האט נאכגעלאפן פרויען, איך האב אים געזאגט ער זאל אים געבן העלפ און ער געט אים העלפ, היינט לויפט ער שוין נישט נאך קיין פרויען, היינט שוין נישט דא קיין פראבלעם קיין עירוב, עניוועי איז ווי איז ער געקומען זיך דא צו מישן ווייס איך נישט, באט ס'איז נישט קיין חילוק, ער איז דאך דער שווער פון יעקב בער, און אונז מוז מען דאך מאכן זיכער אז די מולדת חוץ וואס יעקב בער האט אנגעמאכט זאל מען באהאלטן, טאר נחום ראזענבערג נישט האבן קיין האטליין, און אויף ברוך מרדכי זאל מען זאגן. מ'זאל נישט רעדן. איז למעשה איינמאל בין איך געגאנגען אין היוז סטריט אין די גאס, איך האב געטראפן שאפראנער רב גיין, איך בין געגאנגען אין די גאס, איך ווייס אין פרייטאג נאכמיטאג, כ'האב אזאלעכע קולות געמאכט אויף אים אז ער האט אנגעהויבן צו לויפן, כ'האב קיינמאל נישט געזען ער זאל לויפן, אוודאי האט ער זיך געשעמט, וואס מיינסטו ער האט נישט קיין בלוט אין זיך? ער איז אזוי אנטלאפן, כאטשיג דעמאלטס איז נישט יעצט, דאס איז א מעשה שוין פון זעקס זיבן יאר צוריק. היינט וואלט איך אים שוין נישט נאכגעשריגן, היינט שרייט דער האטליין, אבער ער איז אנטלאפן, ער האט זיך געשעמט, און אלע תלמידים האבן נאכגעקוקט ווייל ס'איז געווען אויף היוז סטריט דארט ווי ר'האט די ישיבה, אלע תלמידים האבן נאכגעקוקט ווי מען שרייט אים נאך, און די זעלבע אמאל האב איך געטראפן דעם בלינדן דיין, טודרוס, טודרוס'נס ברודער, איך האב געטראפן אין די גאס, איך האב נאכגעשריגן, רופט ער מיך צו, אפשר קען מען זיך איבערבעטן, זאג איך, יא, נאר נישט דא אין די גאס, מוזט ארויסגעבן א צעטל, כבולעו כך פולטו. איך זע נישט קיין שום ריזען פארוואס אונז זאל מען נישט נאכלויפן די אלע ראש ישיבות, אזא זלמן לייב זאלי כהן, ער רעדט זיך איין ער קען אונטערשרייבן פאפיר לויף אים דאן נאך אין די גאס וועסטו זען אז ער האט זיך באמאכן, איך האב אים אמאל געטראפן נישט יעצט נאך אין די בראשית יארן נאכדעם וואס ער האט ארויסגעגעבן דעם חרם, איך האב אים געוואלט זאגן אדרבה, ווייל די בריוו וואס איך האב געשיקט ווייס איך נישט צו ער האט באקומען צו נישט, האב איך אים נאכגעשריגן אדרבה דו שייגעץ דו ביסט אין חרם, ער האט זיך אויך גענומען לויפן שנעל, דער גבאי האט זיך גענומען לויפן און ער האט זיך גענומען לויפן, זאלסט אויסלערנען איין זאך, א רב איז זייער עמפינדליך צו בושה. א בחור איז נישט אזוי עמפינדליך ווי א רב, ווייל דער גאנצער וואס איז א רב? א רב איז די ביסל כבוד וואס מען געט אים, ער טוט זיך דאך די זעלבע וואס יעדער מענטש טוט, ער לערנט נישט, ער דאווענט נישט, ער בא'גנב'עט, ער בא'גזל'ט, ער רעדט לשון הרע א גאנצע נאכט, נאר וואס ס'איז דא די מין אז ער הייסט א שיינער איד, מילא איז די בושה, טאמער דו דעגרעידסט אים ווערט ער אויך פארלוירן, דעיר איז נאטינג ספעשל, איז וועגן דעם זאג איך דעם עולם זאל זייער זייער וויסן.

יעדע מוצאי שבת, איך האב געטון די זעלבע מיט די אגודה, כ'האב מיטגענומען צוואַנציק בחורים וואס מ'האט זיי מאלעסטעד, און מ'איז געגאנגען שרייען צו די אגודה אז דער נאוואמינסקער רבי לאזט נישט וויאזוי גיין צו די פאליס, ס'איז געווען דארטן א איד, ער איז פון די גרויסע מענטשן, די גרויסע געלט געבערס פון די אגודה, און ער האט זיך אראפגעזעצט אונז אויסצוהערן, נאכדעם האט ער פארגעהאלטן פאר די אגודה וואטס גאוינג אן היר, מעג מען יא מאכן משכב זכור מיט בחורים צו נישט? און אזוי ווי ער איז א מען אוו פאוער האט ער האט ער עס גענומען אביסל אין די הענט אריין, און מיר האט געזאגט איינער דעמאלטס ווען אונז האמיר זיך געשלאגן, זאגט ער רבי נחום ווען איר זאלט וויסן וואסערע א פלאץ איר פארנעמט אין כלל ישראל, ביי די אגודה איז נישט דא א מיטינג יעדע דרייסיג טאג ווערט איר דערמאנט, פרעג איך לשבח אדער לגנאי, זאגט ער דאס איז שוין נישט קיין חילוק, מען רעדט פון אייך, איר שלאגט אייך פאר די רעכטן אז מען זאל נישט טאטשן קינדער, איינער אזוי און איינער אזוי, איז דאס זעלבע זאג איך ענק יעצט ס'קומט יעצט מלוה מלכה, משה שופראן מאכט א מלוה מלכה מיט זיינע אנדערע און זיי האבן ארויסגעווארפן בחורים. צען פופצן טאטעס נעמט ענק צוזאם מיט די בחורים, איז נישט זייער שולד וואס מ'האט ארויסגעווארפן, און שרייטס אינדרויסן וואס דארפט עטץ געלט? זעלבע האבן אונז געטון ביי וועבערמאן אויך. בשעת זיי האבן געמאכט אינעווענדיג דארט א גרויסן אפיעל פאר זיינע שייגעץ שטיק פאר זיינע חאזערייען, זענען געשטאנען אינדרויסן דרייסיג וויקטימס און האבן געברענגט די צייטונג און מען האט געריסן שטיקער. און וואס מיינט עטץ?

האט אים ארויסגעווארפן פון די ישיבה פאר גארנישט. א משגיח פון די ישיבה האט זיך נישט פארטראגן מיטן. קיצור האט ער אים ארויסגעווארפן. איז שוין א איד, א זיידע, שוין באלד אן עלטער זיידע, נישט באלד, ער איז שוין דאכצעמער אן עלטער זיידע, זאגט ער מיר, ווען איך זאל האבן צייט און געדולד וואלט איך געפארן אויפן ציון פונעם נייטרא'ער רב דא אין מאונט קיסקא, איך וואלט מיך אויסגעפּישט אויף זיין קבר, ווייל ער האט מיך קיינמאל נישט אויסגעהערט, דער משגיח איז געקומען צוזאמרעדן אויף מיר האט ער מיך ארויסגעווארפן, פרעג איך מיך, כ'פארשטיי נישט. דורך אזויפיל יארן האסט דיך נאכנישט בארואיגט? זאגט ער, דאס זאל איך מיך קיינמאל נישט בארואיגן, ווייל קודם כל האט מען מיך מורא'דיג פארשעמט, און אויסער דעם וואס מען האט מיך מורא'דיג פארשעמט האט עס בארירט מיין טאטן, מאמען, מיט יעדן איינעם ארום און ארום האט עס בארירט, עס איז נישט א זאך וואס מען האט סתם מען האט מיך פארשעמט, מען האט יעדן פארשעמט, און דעם זאג איך ענק, רבותי דארפטס ענק נישט לאזן, איך האב אויך אזוי געפירט מיין מלחמה, אז איך האב געטראפן א רב אין די גאס, נאכגעלאפן בין איך זיי נישט כ'האב געהאט דעם האטליין מיט דעם האב איך מיך געשלאגן אבער אז איך האב געטראפן א רב אין די גאס האב איך אים נאכגעשריגן הויעך צווישן צענליגע מענטשן זענען מיטגעגאנגען מיט אמאל געטראפן דעם שייגעץ דעם דושינסקי דעם מחלל שבת און איך האב אמאל געטראפן עס איז דא עטליכע נאך וואס איך האב געטראפן כ'האב יעדן איינעם נאכגעשריגן און זיי האבן זיך געוואוסט צו היטן זיי האבן נישט געוואלט דעס דעט דידענט סאונד גוד פאר זיי דעס אז ער טוט פאר יענעם דעס האט ער אין בוידעם אבער אים טאר מען נישט בארירן איך האלט עס קומען יעצט אלע מלוה מלכה'ס, ווי עס איז דא מלוה מלכה פון א ישיבה וואס מען האט ארויסגעווארפן בחורים, זאלן גיין מענטשן פראטעסטירן אפילו מען האט נישט דיין בחור ארויסגעווארפן, ווייל נעקסטע וואך קען מען אים ארויסווארפן פון אן אנדערע ישיבה, מען זאל מאכן אזא מין דיגרעישן, מען זאל זיי אזוי דיגרעיטן די חברה אז זאלן זיך נישט טרעפן דאס פלאץ, ווייל ביז יעצט אז מען ווארפט ארויס א בחור איז עס גאר א מעלה, ער געבט אויף אכטונג די ישיבה זאל זיין נאר די בעסטע, ווען דו גייסט אים נאכשרייען. און אז צען פופצן גבירים וועלן נישט געבן קיין געלט, העהעהע, דעמאלטס וועט ער וויסן, נאנאנאנא, נישט די בעסטע דארף מען האבן, אונז דארף מען האבן בחורים. חזון איש האט געזאגט אז א ישיבה איז א שפיטאל, יעדן קראנקן בחור מוז ער צושטעלן און אים אויסהיילן, אז ער קען נישט דארף ער ברענגען העלפ, און אין אמעריקע געבט די גאווערמענט פאר די אלע זאכן מיליאנער דאלער, און אונז גיימער דאס נישט צולאזן, אונז גיימער נישט צולאזן די שייגעץ שטיק אז מען זאל אנכאפן בחורים. און אויך מיידלעך און ארויסווארפן. יעצט ווי זענען די אלע טאטעס פון די בחורים? זענטס געטריי פאר ענקערע בחורים צו פאר ענקערע מיידלעך? לאמיר נאכשרייען יעדן. אפי' אין אמעריקען געזעץ מעגסטו יענעם נאכשרייען. דו טארסט יענעם נישט שלאגן. נאכשרייען מעגסטו. אין די זעלבע צייט, עס מאכט זיך אמאל א זונטאג א איד ארבעט נישט, יעדער זאל האבן אפאר סיינס גרייט. מען נעמט צאם צען אידן און מען גייט אין פראנט פון דעם בית מדרש, אין פראנט פון דער ישיבה, און מען טוט פראטעסטירן. מען זאגט, פארוואס ווארפט מען ארויס בחורים? מען זאגט פאר גבירים, געטס נישט קיין געלט. מילא אז זיי וועלן זעהן אז ס'איז נישט קיין כבוד צו זיין אן ארויסווארפער וועלן זיי עס אויפהערן. דאס זעלבע איז געווען מיט די סעקס אויך. א ראש ישיבה האט געהאלטן אז ס'איז גאר א כבוד אז ער איז א סעקס פריק, ווייל אז ער לאט אלעס צו האט ער דאך א פיינע ישיבה און מען דארף נישט ווי מען זאגט מגלה זיין אלע שייגעץ שטיק און ער קען ווייטער טון וואס ער וויל. פלוצלינג איז געווארן א נייע זאך, דו ביסט גאר א חזיר, א מניוול, מען שרייט דיך נאך, מען פיקט דיך אויף, דו דארפסט זיך אנהייבן צו פארענטפערן. אה, דער עולם האט דאס געזען, האבן זיי זיך געמוזט אויפהערן. די זעלבע דאס ארויסווארפן. איך זאג ענק, איך טו וואס איך קען, אלעס גייט אריין צו די גאווערמענט. די גאווערמענט ווייסט היינט אלעס וואס גייט פאר, נאר עטס מוזטס אויכעט אביסל צולייגן א פלייצע. מען גייט אריין און מען מאכט א פראטעסט. ס'עט זיין פיקטשערס דערפון, ס'עט ארויפגיין אויף אלע אינטערנעטס, עטס זיין אזוי ווי מיט די סעקשועל אביוז, די דזשאדזש פרעגט מיך, כ'האב געזאגט מען שטופט יעדן מענטש וואס גייט אין מקווה, יעדן צווייטן בחור האט מען געשטופט, און אין חדר איינער פון פינף יונגלעך און איינער פון צען מיידלעך, פרעגט ער דו האסט פרוף אויף דעם? זאג איך אים וויפיל געדולד און צייט האסטו אויסצוהערן די וויקטעמס? איך ברענג דיר הונדערט שטיק, דו האסט נישט אזויפיל צייט אין טאג? און דעמאלטס האט דער דוב הייקינד געמאכט אז ער האט אויפגענומען איבער אפאר הונדערט מענטשן אין צוויי חדשים. וויין א פיר הונדערט מענטשן, און ס'איז געווען אלעס אין אלע צייטונגען, ער איז געלאפן צו די צייטונגען און צו די רעדיאס און צו די טעלעוויזשאנס, איז במילא האב איך געזאגט דעם דזשאדזש וויפיל צייט דו האסט אזויפיל וועל איך דיר ברענגען, און זאגט ער איי נאו איי נאו איי נאו וואטס גאוינג אן ביקאוז איי ריד אין די נוזפעיפער, די זעלבע דא אויכעט, אז אונז עמיר שרייען אונז עמיר נאכשרייען יעדן רב און אונז עמיר דאס ארויסנעמען און איך וועל דאס טראגן ווייטער צו די גאווערמענט, כ'וועל זיי זאגן קוקטס וואטס גאוינג אן, לוק עט דיס, דאס איז א פראטעסט, מיר דארפן נישט האבן הונדערט, איין בחור אז דו ווארפסט ארויס איז צופיל ווייל די גאווערמענט וויל נישט. איין בחור זאל זיך דרייען אין גאס, און איין מיידל זאל זיך דרייען אין גאס, און אונז האמיר שוין גענוג טעסטימאני פון בחור וואס מען האט ארויסגעווארפן, אונז טוהמיר אין דעם, אבער יעדער מוז צוהעלפן, יעדער מוז דערצו לייגן א פלייצע, אדער יעצט א פרוי וואס מען האט גערעיפט איר יונגל אין א ישיבה, און זי האט א שאלה צו וואס טוט זיך וועגן צו מען מעג גיין צו ערכאות, זאג איך פאר די פרוי, לאמיך דיר זאגן איין זאך, רב שלומקעלע זוויהלער איז געווען א אפענער בעל רוח הקודש, אן אפענער בעל רוח הקודש, טאמער א פרוי האט געוואלט וויסן צו זי איז שוואנגער צו נישט, ס'איז נישט געווען די מעדעצינען ווי היינט, די טעסט מיט אלעם, פלעגט ר' שלומקעלע גיין אין מקווה און ארויסקומען זאגן ביסט שוואנגער ביסט נישט שוואנגער, אמאל איז געקומען א פרוי און זאגט אים רבי איך וויל וויסן צו איך בין שוואנגער, זאגט זאגט ער נו גיי צום דאקטער, זאגט ער הער אויס, זאגט די פרוי הער אויס איך האב נישט קיין געלט פאר קיין דאקטער אה דו האסט נישט קיין געלט און איך גיי אין די מקווה און ער איז ארויס געקומען געזאגט ביסט שוואנגער צו נישט דער רב שלומקעלע זוויהלער איז געווען א הייליגער מענטש ער איז געווען קודש קדשים דער רב שלומקעלע זוויהלער האט מיר דערציילט א איד אז ער האט געפרעגט רב שלומקעלע מען טראגט אים אן צוויי לאנד פיסעס אוו לענד צו קויפען אין ארץ ישראל נאך פאר פארטי עיט איינס איז דא און איינס איז דארט האט ער געזאגט רב שלומקעלע האט אים געזאגט כ'וועל גיין אין מקווה ער איז געגאנגען אין מקווה ער איז ארויס געקומען ער האט אים געזאגט זאלסט קויפען יענעם לאנד. שוין, זאגט ער פאר רב שלומקעלען אזוי, איך האב א פראבלעם, ווייל עס איז דא א מצוה מען זאל מוציא זיין קרקע פון ארץ ישראל פון א גוי, מען זאל עס אויסקויפן. דארטן וואו איך האב געפרעגט דא צו דארט, דארטן וואו דער רבי האט געזאגט איך זאל קויפן, דאס געהערט פאר א איד, ממילא בין איך נישט מקיים קיין מצוה ארויסצונעמען. קרקע פון ארץ ישראל, ארץ ישראל'דיגע קרקע פון א גוי, אבער דארטן ווי איך וויל קויפן די אנדערע, דארטן ס'געהערט פאר א גוי. זאגט אים רב שלומקע אזוי, הערט מיך אויס, איר פרעגט מיך וואס איר זאלט קויפן און איך ענטפער אייך, אז איר ווילט האבן אייגענע זאכן און איר האט אייגענע געשעפטן, גייטס אוועק, לאזטס מיך אפ. און ער האט נישט געפאלגט רב שלומקעלען, ער האט. געקויפט דעם לאנד דארטן ווי מ'האט עס ארויסגענומען פון א גוי. ס'איז אדורכגעגאנגען צוויי דריי יאר, איז געווען די מלחמה אין פארטי עיט. דאס האט מיר דער איד אליין פארציילט. זאגט ער, דער לאנד וואס רבי שלום'קעל האט געזאגט ער זאל קויפן, דאס איז פונקטליך ווי דער כנסת איז היינט. פונקטליך דארט אויף יענעם פלאץ. דאס איז געווען א גאנצע דאס א לאנד און מ'האט עס געקענט האבן. כ'מיין ער האט מיר אפילו געזאגט דער מונקאטשער רב האט נאך געקויפט אויכעט דארט אין יענע געגנט, דער אלטער מונקאטשער רב, און דער היינטיגער מונקאטשער רב אוינט דארט א פראפערטי ווי א האלבער כנסת איז געבויעט. כ'ווייס נישט פונקטליך, ס'איז נישט קיין חילוק, אבער דער איד ווען ער פאלגט וואלט ער געהאט דארטן וואס איז היינט פריים פריים פריים פריים, יא אפילו אין וואשינגטאן די סי די גרעסטע די בעסטע געגנט לעבן די ווייט האוז איז נישט אזוי פריים פריים דארטן למעשה ווי ער האט געקויפט, ער זאל טון מצוות מפקיר זיין פון גוים, כ'מיין עס נישט אוועקצומאכן, כ'מיין נאר צו זאגן אז דו פרעגסט א צדיק ער ווייסט אויך די אלע זאכן, ער זעט אז אין דיין מזל איז אז דו זאלסט קויפן דעם פלאץ, בקיצור דארטן ווי ער האט געקויפט איז אריינגעפאלן אין. און ס'איז דא אזא שטח וואס דאס איז שטח הפקר, ס'געהערט נישט פאר די אידן נישט פאר די אראבער, ס'איז די מיטלפונקט, און דאס איז געבליבן זיין חלק, שפעטער אין סיקסטי סעווען אז מ'האט איינגענומען האט ער זיך זייער געפרייט, ברוך השם יעצט וועט ער דאך מאכן א מיליאנטיג, איז האט די גאווערמענט געפעסט א חוק, א געזעץ, אז די אלע שטח הפקר זאל מען מאכן פארקס, מגרשים, ווייל זיי האבן דאך געוואוסט ס'וועט זיך דאך אנהייבן ס'מיין ס'דיין ס'איז אראבער ס'איז אידן אלעס, מ'האט קאנפיסקעיטעד, געמאכט פארקס. נישט באקומען גארנישט. ער איז אזא לוזער אז ס'איז נישט קיין השגה. איז די זעלבע זאג איך דיר אויך. און זאג איך פאר די פרוי. איר ווילט אנהייבן צו מען מעג צו נישט על פי הלכה. איך מיין אויסער דעם מ'האט שוין אלעס מברר געווען צאמען פון אלע רבנים צעטלעך. אחוץ דעם ס'איז דא א רב וואס ער האט געזאגט אז מ'זאל גיין צו די פאליציי און מ'האט אים געפרעגט אמאל פרייוועט האט ער געזאגט מ'זאל חלילה נישט גיין ווייל ס'איז געווען זיינס א משפחה. דאס גייט דאך אזוי אז ס'איז משפחה איז משפחה. יענקי הורוויץ פון מאנסי וואס ער העלפט ארויס זייער שיין. דער רשע מרושע קאלט מיך אן אז איך זאל אראפ נעמען. איז געווען איינער ער הייסט וואקסמאן און ער האט געטשעפעט אין מאנסי קינדער און ער איז א ברודער פון א גרויסן עושר וואקסמאן וואס ער וואוינט אין לעיקוואד. און צו מיר האבן ארויף געלייגט אויף איך האב ארויף געלייגט אויף מיין האטליין און מען האט אים סוף כל סוף אויפגעפיקט. און ממילא האט מען זיך אנגענומען פארן.

און אז איר זענט נאך נישט קלאר צו איר מעגט גיין צו נישט, איז גייטס נישט! היינט טוט מען קיינער שוין נישט קיין טובה. אנפאנג האב איך געוואלט מען זאל קומען, ווייל איך האב געוואלט איבערווייזן פאר די גוים, איך האב געוואלט איבערווייזן פאר אונזער היימישן עולם אז ס'איז דא א סיריעס פראבלעם מיט סעקשועל אביוז. אבער היינט, היינט איז עס א געווינענע זאך, יעדער ווייסט, יעדעס דריטע בחור'ל שרייט מען האט מיך אויך אביוזד. היינט האב איך נישט קיין פראבלעם, ווילסט איך זאל דיר העלפן? איך גיי מיט דיר גערן מיט, איך ברענג מיר אן מיין צייט, איך גיי גערן מיט, אבער איין זאך. נוץ מיך נישט פאר דיין עי טי עם מאשין, און אז דו האלטסט נישט ביים פינישן זאג איך שוין לכתחילה גייטס ווייטער, דעטס איט, איך גיי ענק נישט העלפן, נאר מ'וועט קומען ענק אפערן, דער דער קאסובער חזר, צו דער שלעזינגער, דער גרויסער מגיד שיעור פון מאנסי, דער שייגעץ האט געאפערט פאר מיין חבר א בעג פון צוויי הונדערט טויזנט דאלער, אין א בראון בעג האט מען עס געלייגט, דאס איז שקצות? איך גיי נישט ווערן דיין עי טי עם מאשין, האב איך געזאגט פאר די פרוי, ליסן, איר ווילט גיין, איך קען אייך העלפן גיין, אבער איך בעט אייך איין זאך, אז איר האט א פראבלעם צו מען מעג צו מען טאר נישט, דען דאונט געט מי אינוואלווד, ענד דעטס איט. שוין, האט זי זיך בארעכנט, זי גייט יא. ניין, מען האט שוין נישט היינט קיין מורא, ווייל דאס דאס לאכט מען שוין אויך היינט, ס'איז שוין נישטא קיין רבנים, בקיצור, כ'האב אפגע'שחט'ן און געהארגעט דאס ווארט רב און די דרך ארץ פאר א רב, ווייל זיי זענען אלע ימח שמו'ניקעס, האבן זיך ביידע ארויסגעשלעפט דעם חרבו שלופה בידו און זיי האבן פארלוירן. יעצט א סאטמארע היימישע מיידל קאלט מיך אן, זי ארבעט אין א פלאץ און זי האט דעם אינטערנעט ווייל מען מוז דאך עס האבן אין די ביזנעס, נישט צו נישט איר, ס'איז איר באלעבאס, ס'איז דא א אינגערמאן וואס האט אנגעהויבן לעצטענס אריינצוקריכן דארטן, ער מאכט מיט זיי ביזנעס און ער האט אנגעהויבן מיט איר צו שרייבן, זייער נישט קיין איידעלע אימעילס, פרעגט זי מיך וואס זי זאל טון, זאג איך דו ווילסט וויסן דעם אמת וואס דו זאלסט טון צו דו ווילסט מאכן פעיק ניוז? דער אמת זאלסטו נעמען די אלע קאפיס און דאס אריינשיקן גראד צו די עף בי איי צו די פעדערל ביורא אוו אינוועסטיגעישן מ'וועט אים איינזעצן. דו ביסט גארנישט שולדיג דו האסט גארנישט געטון איף יו דידנט רייט בעק טו הים די אלע שמוציגע זאכן. זאג צו ס'האלט עס ביים טון. היינט זענען מיידלעך שוין נישט ווי אמאל. היינט נעה ווען מ'האט מורא געהאט נישט טון שידוכים ס'האט נאך יעדער א שידוך געטון. למעשה האב איך איר פארציילט אז אין ארץ ישראל דרייט זיך יעצט אויך ארום א מעשה וואס איינער פלעגט. צו אנטראגן עפעס אזאלעכע דיעלס, און ער איז געווארן זייער נאנט מיט אסאך מיידלעך און פרויען סעקרעטעריס, און אויסגערופן איין מיידל האט ער געמאכט מיט איר א דעיט זאל קומען דארט און דארט, בקיצור האט איר איינגעפאפט אז ער איז נאך א סינגל און ער זוכט א שידוך, דערווייל איז ער שוין א טאטע פון א שטוב מיט קינדער, און זי האט זיך געלאזט פון אים, פונקטליך ווי ווייט ס'איז געווען ווייס איך נישט, אבער מען איז געגאנגען צו די פאליס און מען האט אים איינגעזעצט. איז יעצט איז אזוי, די רבנים האבן א סעלושען אז ס'זאל נישט זיין קיין אינטערנעט, דא האסטו א אינעסענט ערליך מיידל וואס איז געגאנגען ארבעטן, ביי איר אין אפיס איז דא אינטערנעט און זי מוז זיין אויפן אינטערנעט ווייל דאס איז א חלק פון די ביזנעס, אריינגיין אין יעדע ביזנעס, למשל די גרויסע ביזנעסער בי ענד עיטש וכדומה, מסתם אכציג אדער ניינציג פראצענט פון אלע ארדערס קומען אריין דורכן אינטערנעט. איז למעשה האבן זיי צענליגער מענער מיט. פרויען וואס זיי זיצן און זיי טוען ווי מען זאגט אויספאלגן דעם אינטערנעט יעדן אינדערפרי, נעמען די ארדערס. סאו וואס גייסטו יעצט טון? גייסטו זאגן זאל נישט גיין ארבעטן ווי וועט זי זיך דרייען אינדערהיים? האב איך איר געזאגט דו קאל שוין די עף בי איי, כ'האב איר געגעבן דעם נאמבער ווי צו קאלן אויך, און זי האט געקאלט, און ס'גייט זיין לעבעדיג, אונז קען מיר דאס נישט צולאזן, אין ארץ ישראל אויך אזוי געווען, מ'איז געגאנגען מ'האט אים אויפגעפיקט, ער האט פארפאפט צענליגע און צענליגע מיידלעך אז ער האט עפעס. כ'ווייס אן אינטערעסטינג פראגרעם מיט היי קוואליטי מיט מעשיות, און די סוף האט ער אנגעהויבן אנצודרייען די מיידלעך מיט די ווייבלעך, איז למעשה דער עולם מוז פארשטיין, דו קענסט דיך נישט אפשיידן פון די גאס, קענסט נישט זאגן איך וואוין נישט דא, קענסט נישט זאגן איך גיי יעצט פארן צו די מאונטענס מיט א הארס ענד באגי, אז דיין טאכטער גייט ארבעטן מוז זי קענען אן אינטערנעט, אז זי מוז קענען אן אינטערנעט מוז מען זי אינטערנעט פאר זי גייט אין די סקולס דארף מען זי אויסלערנען וואס דאס איז און ווי שעדליך ס'איז, און נאר דעמאלטס וועט זי קענען ארויסגיין אין די גאס. עפעס. ווייל טאמער נישט, אז דו זאגסט איר גארנישט, דען אלל אוו א סאדען פאלט אויף איר אריין אן אינטערנעט און ס'פאלט אראפ נאקעטע מיידלעך און ס'פאלט אראפ בחורים און זיי זאגן העי קום לאמיר גיין, עט די ענד אוו די דעי וועט דאס זיין א מורא'דיגער אומגליק, און דאס וואס איך האלט אין איין מסביר זיין, די רבנים זאגן איגנארענץ איז א בליס, כ'וועל גארנישט זאגן פאר קיינעם, ס'איז א טיפשות, דו לעבסט אין די סאסייעטי ווי מ'גייט און אזוי און ס'איז דא אינטערנעט, מ'דארף וויסן וויאזוי זיך צו וואטשן, סאו עניוועי די מיידל זאגט מיר אז זי איז געגאנגען זי האט מיך געפאלגט, יעצט מוז מען זעהן וואס די קאנסעקווענצעס זענען, איך האף נאר אז עס זאל נישט זיין איך זאל נישט האבן געווען איר עי טי עם מאשין. דאס איז וואס עס לאזט זיך אויס פון רוב קעיסעס. נישט רוב, היינט איז שוין פיפטי פיפטי, ס'שוין דא מער וואס זיי גייען יא. עניוועי, דארף אנזאגן די טעכטער אז דארטס קינדער וואס ארבעטן אין אפיס, איך האלט מען דארף מאכן יעדן זונטאג אין די סקול, אין אנדערע סקולס איז זיך נישט דא זונטאג אין ברוקלין.

קוקן, כ'מיין אז קיינער זעהט נישט פון דעם מקען גוטס נישט ארויסקומען. זעסט אין ארץ ישראל האט ער געקענט פארשלעפן א מיידל און ער האט אויסגעפאפט אז ער איז אינגאנצן נישט פארהייראט און ער זוכט גאר א שידוך און זי געגאנגען זי האט זיך געקישט און געהאגט מיט אים די חשבון איז געווען אז דאס איז פאר א גוד פורפעס גייער טוהן א שידוך ליטל דיד שי נאו יענער איז א טאטע פון קינדער און ער האט נאר געוואלט כאפן א שטופ מיט איר און דעטס איט און ער האט איר אפגעהארגעט פאר לייף סא מען האט אים יעצט אויפגעפיקט ער איז אין אלע צייטונגען באט העי.

סטעי סעיף. יעצט מען דארף נאך א זאך וויסן, א בחור צו א אינגערמאן האט חתונה גייט ער ארויס און זוכט פרנסה, איז האט ער כאטש א שיעור יעדן אינפרי, האט ער כאטש א שיעור אמאל ביינאכט, האט ער לייגט ער כאטש תפילין יעדן טאג גייט ער אין שול, ער האלט זיך אין סאסייעטי. א מיידל וואס זי גייט נישט אין סקול מער, וואס איז איר צאמהאלט כח? די טאטע און די מאמע זענען ביזי מיט זייערע אנדערע זאכן. איז וואס האט די מיידל? שי העז נאובאדי טו לוק עפטער האר, וועגן דעם דארף מען מאכן אז איינמאל א וואך מינימום זאלן זיך צוזאמקומען די אלאמניי, די די פון די קלאס וואס האבן יעצט געגרעדזשועט, קומטס ענק צוזאם, רעדטס ענק דורך, אביסל דברי תורה דברי חיזוק, און יעדער זאל פארציילן. וואס ס'גייט פאר ביי די ארבעט איז מורא'דיג וויכטיג, ווייל אז מ'וועט דאס פארציילן וועט אטאמאטיש ארויסקומען, אה איך בין דורך דעם נסיון, אה כ'האב טאקע נישט געוויסט, אה ס'קען זיין דאס אויכעט, אה ווען יענער שרייבט ער אזוי און אזוי א בריוו דאס מיינט פשוט דאס איז א לאוו לעטער, דאס איז א פילטי לעטער, דאס אלעס דארף מען וויסן. און איך זאג אייביג אז ס'ווערט צו היימיש, היי האו אר יו? דעטס נאן אוו יור ביזנעס, ענטפער אים צוריק איטס נאן אוו יור ביזנעס, אונז זעמער דא פאר ביזנעס און נישט פאר סעקס.

אלע מיני נסיונות וואס מען גייט דורך, ווייל דאס קען העלפן פאר אן אנדערע מיידל אז צו זען אוי דאס איז טאקע א נסיון און ער מיינט עפעס מער וויפיל דו קלערסט, און אויך אין די זעלבע צייט העט יעדער וויסן אז אין די און די אפיס איז דא א חזיר און ממילא העט מען זיך היטן פאר דעם אפיס.

ס'איז אלעס אין ארדענונג. איין מיידל האט מיר געזאגט אז די באלעבאס האט איר געזאגט, דו ווייסט דיין קלייד איז זייער טייט. געזאגט, איך בין דיך נישט געקומען פרעגן מיין קלייד סייז, און איך האב א מאמע, און מיין מאמע קוקט אויף מיר, מיין מאמע וואטשט מיך, און אז דו האסט א פראבלעם אז ס'איז צו טייט, גיי איך טאקע ארויס פון דא. זי האט מיר געזאגט. איי דיד נאט סטעי דער. איך האב געוואוסט, היינט איז עס צו טייט, מארגן גייט עס זיין צו לויז, און איבערמארגן וועל איך עס מוזן אויסטון פאר אים. איך קען די מעשה. זעסט? ס'איז אלץ אזוי. זיי זאגן אלעס זענען מיינע תלמידות, זיי האבן זיך ביי מיר אויסגעלערנט. זיי האבן זיך אויסגעלערנט א כלל, אלעס איז סעקס, סעקס און סעקס. ווען דער באלעבאס נעמט דיך, וויל ער פון דיר סעקס. ער וויל נישט דיין ארבעט. ווען ער נעמט דיך אריין, מיינט ער סעקס. ער וויל זאלסט קומען אנגעטון אזוי ער זאל זיך קענען הנאה האבן, ער זאל קענען אהיימגיין און וויסן ער האט א שיין מיידל אין אפיס און ער האט א גאנצן טאג געקענט קוקן אויף איר אן א געלט. כ'מיין. ס'קאסט דאך אים געלט די פעיראל אבער פארשטייסט איך האב זיי אלעס אויסגעלערנט קיינער נעמט דיך נישט פאר ארבעט איז למעשה דער עולם האט זיך אויסגעלערנט צוביסלעך און איך בעט מען זאל ווייטער דאס מחזק זיין איך האלט ס'איז א חובה אויף יעדע מיידל סקול אז מען זאל מאכן אזוי ווי ס'איז דא אלומני מען זאל מאכן יעדן זונטאג אז מען זאל זיך צוזאם קומען א שעה צו צוויי שעה און מען זאל רעדן אלע נסיונות וואס מען גייט דורך ביי די ארבעט זייער וויכטיג ס'איז מורא'דיג וויכטיג העט מען דאס ווען געטוהן. און יעדער יונגעל וואלט פארציילט וואס ער גייט דורך אין חדר ביים מלמד, וואלט געווען אן אנדערע סדרה די גאנצע מעשה. און די זעלבע דארף מען טון דא אויכעט, מען דארף זאגן וואס מען גייט דורך. יעצט האט מען איינעם אין וויליאמסבורג וואס איז א גרויסער עושר און האט שוין אפגעטרענט צענליגע מיידלעך ביי זיך אין אפיס, א שיעור ער האט שוין געהאט חתונה מיט זיי, דער סיגעטער האט זיך אריינגעמישט, ווען נישט וואלט ר' משה ארי' געווען מסדר קידושין, יו העוו טו טיעטש דיעס גערלס וואטס גאוינג אן. יעצט, איך זאג אייביג מען זאל נישט אהיימנעמען קיינעם אין שטוב, אבער איך קען דאך נישט זאגן דאס מיידל זאל נישט גיין ארבעטן. מ'זאל זיי צובינדן ווי א דאג אינדערהיים, אבער מ'מוז זיי מיאנען, מ'דארף זיי אויסלערנען ווי אזוי מ'גייט. איך געדענק ס'איז געווען איינער פון די גרעסטע עשירים דא אין שטאט, די גרעסטע עשירים, ער האט געהייסן ר' מענדל שטיינמעץ, ער האט געהאט אויף דרײַ און דרײַסיקסטע סטריט, איך מיין ס'איז געווען טוירטי וואן וועסט טוירטי טוירט סטריט, האט ער געהאט עמפעקא אינדעסטריס, ער האט אריינגעברענגט העמעדער, שירטס, און איך האב געזוכט דעמאלטס א בוקקיפינג דזשאב, און איך בין געגאנגען צו אים פאר אן אינטערוויו, האט ער אנגעהויבן אזוי אז. אזוי ווי פיאות איז אזא שיינע זאך, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אזא מצוה פון פיאות, און איך זע אז די פיאות איז אייך אביסל צופלויגן, איך וואלט געוואלט איר זאלט זיך שיין אויסגראדן און אלעס. האב איך אים גארנישט געזאגט, איך הער וואס ער האט צו זאגן. שוין. נאכדעם זאגט ער מיר, איך האב אים געזאגט איך דארף האבן אזויפיל און אזויפיל אויף א וואך צו פארדינען. זאגט ער הער אויס, דו ביסט דאך נאכנישט א סערטיפייד, דו לערנסט זיך דאך ערשט יעצט, געגאנגען אין סקול, איז במילא איז דאך אזוי, דו האסט דאך א פראבלעם מיט שבת. ווייסט דאך נישט יעדער וויל א שומר שבת און אמת א בוידעם ממילא אז כ'האב דיר געגעבן אזויפיל פריי דיך אין אמת האב איך אים געזאגט ימח שמו וזכרו איר זאלט נישט האבן הנאה פון אייער געלט איר זאלט ווערן אויסגעוועפט ווי א צוויבעלע און ער איז טאקע געווען אויסגעוועפט צען אדער פופצן יאר כ'ווייס נישט וויפיל יאר פרעגט ער וואס זענט איר אזוי ווילד געווארן זאג איך לאמיר דיר זאגן ווען דו האסט אנגעהויבן מיט מיינע פיאות האב איך מיך געדארפט דעמאלט צו אפשטעלן כ'האב מיך נאכנישט אפגעשטעלט ווייל ער ווייסט וואס קען אויסגראדן די פיאות מאכן עס אביסל גלאטיג, איך קען, מען קען שוין פון דעם רעדן, כ'וועל אויסזען מער מענטשליך, אקעי, אבער לכתחילה האב איך אייך דעמאלטס געדארפט זאגן, איך פארקויף נישט מיין באדי, איך פארקויף נישט מיינע פיאות, איך בין נישט קיין סעקס פריק, און אלעס וואס איך וויל איז פירן אייערע ביכער, און כ'וועל אייך געבן א באלאנס שיט יעדע וואך צו יעדן חודש, און איר האט נישט מיט מיינע פיאות גארנישט, הייסט ער וועט מיך נאך אויסלערנען וויאזוי איך זאל גיין אנגעטון פאר די פאר דאלער וואס ער באצאלט מיר, ער האט נישט געוואוסט מיט וועם ער האט אנגעהויבן, זאג איך אים, אבער דאס וואלט איך שוין אראפגעשלינגען. אבער אז דו הייבסט אן יעצט א נייע מעשה, דו דיגרעידסט מיך אז איך בין א שומר שבת, וועגן דעם האב איך נישט צופיל אפארטוניטיס, זאג איך אים, א איד זאל דאס זאגן פאר א צווייטן? ביסט דאך ארגער פונעם גוי! כ'האב געזאגט, גאט זאל דיך באשטראפן, זאלסט אין דיין גאנצע עשירות נישט האבן קיין הנאה. ער גייט מיך שלאגן אז איך בין א שומר שבת, וועגן דעם מוז איך. און גראדע וואו איך בין געגאנגען צו גוים ארבעטן, איך האב געארבעט ביי זייער אסאך גוי'אישע פלעצער, איבעראל איז געווען אזוי, וועגן אז כ'האב געארבעט אמאל אין א באנק, און זיי מוזן קלאוזן די בוקס פרייטאג, און ס'איז דא די קורצע פרייטאג, ס'איז געווען אויסגענומען אז זיי קענען מיך נישט אוועקשיקן ווייל ס'איז דא א שבת לא, איז דער גוי רעספעקטירט מיין שבת און דער איד רעספעקטירט נישט, אוי האב איך אים דעמאלטס געגעבן א קללה, און עפעס אפאר יאר שפעטער האבן מיר געווארט עפעס אויפן באס דארטן, איך האב נישט געארבעט בה, איך האב געווארט אויפן באס, די אידישע באס איז ארויפגעפארן בראדוועי ביי טווענטי פאר, זאגט ער איך הער עפעס זעט דא אייער ברודער האט ארויסגעגעבן א ספר אויף חשבונות אויף וסתות, זאג איך יא נו ממילא וואס ווילט איר? איך הער ס'איז זייער א געלונגענער חיבור. זאג איך, יא יא, ס'האט נישט מיין ברודער האט עס ארויסגעגעבן, איך האב עס ארויסגעגעבן. פארשטייסט? דאס איז די אלע. ער איז געווען אן ארעם יונגל אינדערהיים, ער איז געווען א גארנישט מיט נישט. זיין ברודער איז געווען איי געס מער א א תלמיד חכם פון אים. ער האט אביסל מצליח געווען מיט אפאר טאלער, איז ער געווען א גאנצער מחותן. ער האט שוין א פראבלעם מיט מיינע פיאות, און ער האט שוין א פראבלעם אז איך בין א שומר שבת, מילא מוז איך קומען פאר ביליגער. וועגן דעם וויל איך זאגן פאר די אלע מיידלעך, זאלסט וויסן, ווען יענער הייבט אן דיין קלייד. צו טייט? כאטשיג זאגט ער דאך א גוטע זאך, גייט ער דאך יעצט מסביר זיין אז דיין קלייד איז צו טייט, זאלסטו האבן א מער א חסידישערערע קלייד. אבער ס'איז באלאוני, ער האט מיט דיין קלייד גארנישט, ער ענדזשויט דיך צו קוקן מיט א טייט דרעס, ער וויל נאר אנהייבן דיך אויסצופילן. ווי דו'סט ריעקטן ווען ער זאגט דאס? קאל ניין וואן וואן. ניין וואן וואן איז די ענסער פאר די אלע זאכן. דו טארסט נישט רעדן צו א מיידל. פוינט פוינט בלענק צו איר אז דיין קלייד איז צו טייט, דער איז נאו סאטש א טינג, דעטס סעקשועל אביוז, מען קאלט גראד די פאליס, עניוועי אמאל האט קיינער נישט געוואלט גיין צו די פאליס ביי א סעקשועל אביוז, היינט גייט יעדער, ס'איז שוין נישט ס'איז נישט אזוי געפערליך מען גייט, די זעלבע זאל זיין ווען מען טוט איר זאגן א ווארט וואס מען טאר נישט, לויף קודם צו די פאליס.

זאלסט זייער וואטשן און זאלסט דיך נישט לאזן, ער איז נישט דיין באלעבאס. געוען אמאל פרייטאג נאכמיטאג איז דער סאטמארער רבי דער דברי יואל געגאנגען וויזיטן, ער איז געוען אין בני ברק איז ער געגאנגען וויזיטן דעם אמרי חיים, פלוצים האט מען אריינגעברענגט אביסל פירות, האט דער אמרי חיים געזאגט פארן סאטמאר רב אז. ער זאל מאכן א ברכה, האט סאטמאר רב אנגערופן, דער בעל הבית מאכט קודם די ברכה, האט דער וויזשניצער רבי אים געענטפערט, איך מאך אייך באלעבאס, גוטס ער, און נאכדעם זאגט ער אים, און יעצט מאכט איר די ברכה, זאגט ער, הער אויס, באלעבאס האט איר מיך געמאכט אויף די פירות, אבער אויף מיר זענט איר נאכנישט קיין באלעבאס, פארשטייסט, די זעלבע דא אויכעט, ער נעמט דיך טאקע צו די ארבעט, אבער ער איז נאכנישט דיין באלעבאס. ס'איז אלס פיקטיש, ס'דא אזויפיל שטרענגע געזעצן, דו זאלסט וויסן, ווען א מענטש קומט אריין מיט א אינוואויס און לייגט עס אראפ פאר א מיידל אויפן טיש און ער רירט איר אן דורכדעם, אזוי ווי כלאחר יד, נישט אזוי א א געהעריגע אנרירעכץ, דאס איז א דזשעיל טערם, פלאס ער בלייבט א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער, הי וואודענט סי די ענד אוו איט. מ'האט אים געגעבן אלע רעכטן, מ'האט אים געגעבן א תורה וואס מ'דארף צו היטן, און די גאווערמענט האט אים צו העלפן, און דער עולם האט מורא, האט מורא, האטס נישט קיין מורא. און פרנסה געבט דער אייבערשטער. און אז ס'איז נישט ערליך געלט האט עס נישט קיין הצלחה און ס'שאדט נאכדעם צום שידוך און ס'שאדט נאכדעם צום אויפברענגען קינדער און צו אלעם.